מענטשן זענען מיר מורא'דיג דאנקבאר פאר דעם, ווייל די קינדער האבן אנגעהויבן צו עפרישיעטן אז די ברויט קומט נישט פון די ברעד באקס, און די מילך קומט נישט פון די פרידזשידער, ס'קומט פון א סטאר און מען באצאלט פאר דעם, און איינער ארבעט ווי א חמור, ווי א דאנקי צו דעקן דעם בודזשעט, און דער קאפ דארט אים אפ ווען ער דארף חתונה מאכן קינדער, און יו העוו טו עפרישיעט דיס פיפל. ס'דא דא יעצט איינער וואס האט געשריבן א שיינע ארטיקל, שרייבט ער אזוי, ער וויל וויסן, ער האט אויפגעהאדעוועט די קינדער זייער זייער גוט, און קיין איינער איז נישט געבליבן אידיש, ער האט זיי נישט געשלאגן, ער האט זיי געפרעגט צו מען האט זיי מאלעסטעט זאגן זיי ניין, זעט אויס ס'איז דא נאך זאכן וואס עס שטערט אויך קינדער, זיי געגאנגען צו זייער א גרויסן סייקיאטריסט, מיטגעברענגט די קינדער דארט, נישט די פארהייראטע קינדער, סא ער איז געקומען דערויף אז דער איד האט קיינמאל נישט געזאגט פאר זיין קינד טענק יו, איי עפרישיעט וואט יו דיד, ער האט אין לעבן נישט געגעבן קיין קאמפלימענט פאר א קינד, קיינמאל אין לעבן נישט. זענען זיי אויפגעוואקסן ווילדע צעלאזטע חיות. ס'איז זייער וויכטיג אז עלטערן זאלן געבן א טאוקען אוו אפרישיעשאן פאר דעם טשיילד אויכעט, פונקט ווי ס'איז וויכטיג אז דער קינד זאל געבן אן אפרישיעשאן פאר די עלטערן. קינדער זענען נישט חיות פון וואלד, זיי האבן געפילן, מענטשליכע געפילן, און די וואס זיי וואקסן אויף ווי ווילדע חיות, עס קען זיין יעצט האסטו זיי אין די תלם, האסט זיי אין די, ווי מ'זאגט, אין די שורה, אבער עז סון עז דעי געט אוט דעי ליוו עווריטינג דעי דאנט וואנט טו היער אבאוט דיס אין דעם שטייט להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם עס העז טו בי א טו סיידעד סטארי עלטערן אויף די קינדער און די קינדער פאר די עלטערן יעצט אז ס'קומט ראש השנה דארף מען זיך אונטערנעמען זאגן פאר דיין טאטן פאר דיין מאמען יו נאו מעיבי איי טוק יו פאר גרענטעד מעיבי קוד בי איי דאנט וואנט טו דו דיס עני מאר איי וואנט טו סטארט טעיקינג יו עז א פערענט עז א פוד פראוויידער ענד עז א פיינענשאל פראוויידער און

בול שיט חסידות. דאס איז אז די רבי איז גאט, און מען פלעגט אפילו רופן דעם אלטן סאדיגערער דעם זון פון ריזשינער פלעגט מען אים רופן ער רעדט ער רעדט, איינער זאגט ער איז גארנישט קיין מענטש ער איז עפעס א מלאך, ס'איז געווען אזויפיל בול שיט דארטן אז עס לאזט זיך נישט זאגן, נאר די חילוק איז זיי זענען אויך געווען אזוי ווי טשיינע, זיי האבן עס געמאכט אלעס איידל, אונטערגעקויפט מענטשן, עס איז א בול שיט חסידות, גאנץ באיאן איז איין שטיק בול שיט, די רבי האט נישט געזאגט פאר א פרוי זאל באקומען עפעס א לייף אינשורענס אז עס זאל בארגן פאר עפעס א רב וואס ער וויל בויען א שול, איך האב געשריגן בארג נישט משוגענער, דאס בארגן איז צו בלייבן אן דעם וואס א רבי איז דאס ווייסט מען אונז, ער בארגט אויף נישט צו באצאלן, איך האב געדארפט אמאל בארגן פאר ר' מאיר בראנדסדארפער צוואנציג טויזענט דאלער ווייל מיר דארפט איבערפיקסן די מקווה, האב איך געזאגט ר' מאיר פאר אייך בארג איך נישט איך קען נישט מיט אייך גיין צו דין תורה, טאמער וועט איר נישט באצאלן וועם וועל איך רופן אייך, ברענגטס מיר א גביר, איך העל עס בארגן פארן גביר און דער גביר העט מיר געבן א נאוט, דעטס אלל, האט ער מיר דעמאלטס געזאגט. מער וואס כ'האב געלערנט ביי אייך אין מקוואות האב איך געלערנט פון דעם אליינס, עס איז מורא'דיג וואס איר טוט. עניוועי, איז געגאנגען די באיאנער חיות, ווען איך האב געענדיגט דא מיט סאטמאר האט מיך ארויסגעווארפן, בין איך געגאנגען דאווענען אין באיאן, איך האב דאך זיי געהאלפן אלע יארן מיט גרויס געלט, אולי כ'בין שוין נישט געווען דעמאלס דער גבאי ביי מיסטער וואסנער, ווייל מיסטער וואסנער איז שוין געווען אין עולם האמת. אזאלעכע כפוי טובה'ס, אזאלעכע לאו לייפס, שמוציאנס. עס איז דא דארטן איינער יצחק ראבינאוויטש, רבי יצחק, דער באקאנטער רבי יצחק, א באם א שייגעץ איך האב נישט געזען זיין גלייך, איך בין געקומען דארט דאווענען, די ערשטע זאך האט ער פארלאזט באיאן, ער האט יעדן געזאגט ער קען נישט דאווענען מיט נחמן אינאיינעם, האסט דאך מיר דאס געקענט זאגן גיי איך ווען אוועק, איך האב נישט געמאכט א בונד מיט באיאן, זאגסט עס מיר ווען גיי איך אוועק, איז ער געגאנגען אוועק דאווענען, זיי האבן דאס נישט געקענט געדולדן ווייל ער איז דאך געווען דער שיינער איד דער רב.

געפארן אויף ארץ ישראל האבן זיי געדינגען א גוי ער זאל הרג'נען דעם שיניעווער רב, ער האט זיך אבער טועה געווען ער האט גענומען אן אנדערע איד שטאטס דעם, דאך רוצחים געווען אלע יארן, דאס גאנצע חסידות איז געווען אזא פול אוו רציחה אז ס'לאזט זיך נישט זאגן, די אלע ארום און ארום, די גאנצע הויפן ארום און ארום. עס איז געווען א פרוי וואס איר מאן איז געווען פון די חסידים פון סאדיגער, און זי האט געזען אז אין איר שכנות וואוינט א איד ער האט געהייסן רבי נפתלי חיים, דער רבי נפתלי חיים, איז געווען א זון פונעם אמרי נועם, און זי האט געזען אז דער איד איז א הייליגער איד, קיין געלט איז דארט נישט געווען, קיין פרנסה, איז זי געגאנגען, זי האט אונטערגעשטופט דעם וואגן, זי האט אריינגעטראגן אלץ אביסל עסן, אביסל דאס, אביסל יענץ, אונטערגעשטופט דעם וואגן פאר אזא גרויסן צדיק. ויהי היום, איז געשען נעבעך אן אומגליק, אז די טאכטער אירע איז נעבעך לא עלינו משוגע געווארן, אז זי איז משוגע געווארן, איז אריינגעגאנגען צו ר' נפתלי חיים, זי האט אנגעהויבן צו וויינען, זי האט געבעטן אפשר קענסטו טון א מופת אז מיין טאכטער זאל נארמאל ווערן, האט ער געזאגט הער אויס איך וועל דיר געבן א קמיע אבער קיינער טאר נישט וויסן און דאס טאר מען קיינמאל נישט עפענען, דו עפענסט עס אויף איטס נעווער גאנא ווארק אגעין און מער וועל איך דיר נישט קענען געבן גארנישט, שוין האט זי זיך אונטער גענומען. מיענווייל איז די סאדיגורא חסידים האבן עפעס דערשנאפט אז דא גייט עפעס פאר, א מיידל איז משוגע געווארן און רבי נפתלי חיים עפעס א מעשה, זיי האבן עפעס דערשנאפט. קיצור זיי האבן אנגעהויבן צו פארשן און זענען געוואויר געווארן אז דאס מיידל האט באקומען פון ר' נפתלי חיים א קמיע, האבן זיי גראד געלייגט פלאקן אז מען זאל כאפן די קמיע, מען זאל עס מיט כח אויסטון פון איר און מען זאל עס עפענען און זען וואס דארט שטייט. זיי האבן געוואלט וויסן וואסערע שמות הקדושים ער האט זיך באנוצט, און זיי האבן געכאפט דאס מיידל מיט געוואלד און זיי האבן עס צוגענומען פון איר און זיי האבן עס געעפנט האבן זיי געזען אז דארטן שטייט צוויי שמות, איינס איז געווען ניסן ב. דער באקאנטער ניסן באק מיט די שיל ניסן באק שיל. ס'איז געווען א באקאנטער שייגעץ, ער האט געוואלט הרג'נען דעם שיניעווער רב, פארוואס? ווייל ער האט געטאטשט די גרויסע געטליכע עבודה זרה זייערע. פון סאדיגער, און אויכעט נאך א נאמען פון די סאדיגורא חברה. נו, אז ס'איז געווען אזא זאך, זענען זיי געגאנגען זיי האבן געפרעגט דעם רבי נפתלי חיים, איך פארשטיי נישט, זיי זענען די שמות הקדושים? וואס? האו דאז איט ווארק? האט ער געזאגט אזוי, וואס הייסט משוגעת? ס'כאפט זיך אריין די לינקע חברה און זיי פארדרייען דעם קאפ. זאגט ער זיי, די צוויי זענען אזוי טמא אז אפילו די כוחות הטומאה פון די לינקע האבן פאר זיי מורא. ממילא זענען זיי אוועקגעגאנגען. און דאס מיידל איז נעבעך געבליבן משוגע אויפ'ן גאנצן לעבן און מ'האט נישט געקענט מער גארנישט טון. עטס ווער ס'ווייסט פון וועם איך רעד, נפתלי חיים, ווייסט אז ער איז געווען א אפענער בעל רוח הקודש. יעדער האט עס געוואוסט אין די געגנט ארום און ארום, יעדער האט געוואוסט ווער דער מענטש איז געווען. געווען א ערליכער איד, א באהאלטענער צדיק, א זון פונעם הייליגן הייליגן אמרי נועם. זיי האבן געוואלט אלץ טון וואס זיי האבן אפגעטון פאר מענטשן. זיי מיינען יעצט איז שטיל אין סאדיגורא, ווארט שוין זעה, דא וועט נאך פלאצן באמבעס נאך באמבעס. קודם כל די רבנים אליינס האבן שוין צוריקגעצויגן, אז נאר ער אליינס איז רבי. דאס איז אויך געקומען פון א לחיצה, פון א געדריקעריי, אדער פון געלט, זיי האבן דאך געלט. חמוש האט דאך געלט, איז דאך חמוש'ס א אן איידעם געווען, און דער סאדיגער אליינס איז אויך נישט קיין ארעמאן, האט ער גענומען און ער גענומען דעם זיידע'ס ארעמס אויף זיין מחלוקת ביז משיח העט קומען, געזונטערהייט ס'איז נישט מיינע ביזנעס, ס'קען זיין די באיאנער האבן געזעהן אז זיי גייען אויך טון די זעלבע זאך, האב איך געזאגט אויפן האטליין שוין אפאר מאל, דער באיאנער רבי זאל זיך אונטערגארטלען ביקאוז היז גאנע העוו די סעים פראבלעם, און וואס גייט זיין? עטס ווייסט אז די באיאנער האבן דאך געזעהן אז זענען געבליבן אן ארעמס. פלעגט דער עולם גיין אויף סאדיגורא, דארט איז נאך געווען דער אלטער דער פריעריגער רבי, נישט דער וואס איז יעצט געשטארבן, נאך זיין טאטע, האבן זיי ארויס זייער דיין, זיי האבן געהאט א דיין אין מאה שערים, און ער האט ארויסגעגעבן א חרם ווער ס'גייט אריין אין יענעם בית מדרש, אך אזעלכע בהמות, חרמות, ווער האט היינט מורא פאר די זאכן, פאר שלעק האט מען מורא, אז מ'דינגט צו הרג'ענען סניוורא, פאר דעם האט מען מורא. אבער חרמות? יעדער לאכט פון דעם. איך על דיר זאגן א סוד, מען האט אמאל אויך געלאכט, ווייל אמאל זענען די רבנים געווען פונקט אזוי פאלש אז מען קען געבן א חרם אויף א מענטש שלא בידיעתו אפילו, און אים אפילו נישט עומד און מזהיר זיין. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. יעצט, דער באיאנער האט זיך גאנץ שיין שטילערהייט געריסן מיטן סאדיגערער וועגן די ניסן ב"ק שול, און וועגן נאך עפעס פראפערטי, זיי האבן זיך גאנץ שיין געריסן, ס'מיינט. אז זיי האבן איין מעלה.

נישט א מעין סטריעם חסידות, א מאדערענע רבי, געגאנגען אין היי סקול, און דער טאטע איז געווען א אויפגעקלערטער מענטש, א שוואכע ברידער אין די משפחה ארום און ארום דעם באיאנער רבינ'ס אנדערע זון וואס האט קינדער, זייער שוואך, איך זוך נישט דאס מין, איך זוך נישט באיאן, איך קען לעבן אן באיאן, עניוועי, נאר אז דו זאגסט מיר נאך ווילסט מיך נוצן, מיך קענסטו נישט נוצן, ניין ניין ניין. ניין אונז מיין מיר נישט דאס, אונז מיין מיר הער איך וויל דיר נאר דערציילן וואס מ'האט מיט רבי יצחק'ן, מ'האט אסאך צרות דארטן פון מענטשן וואס בונטעווען און ר' יצחק זאגט אייביג איך קען גארנישט טון פארוואס ארי ה איך בין נאר דא מתפלל, זא לאמיך דיר זאגן זאג איך יענעם איך האלט נישט ביים קומען, ס'גוט אז דו האסט מיר געזאגט, איך האב פארשטאנען עפעס מיט דעם פארגאנג, ס'גוט אז דו האסט מיר געזאגט וואס דו ווילסט, און אז דו ווילסט דיך ארומרייסן מיט יצחק'ן, גיי רייס דיך אליינס און ברעך קאפ מיט אים. איז נישט קיין סימפאטישער מענטש, מ'האט אים נישט גענומען צו זיין אין ירושלים דער ראש ישיבה, מ'האט גענומען זיין ברודער, אפילו זיין ברודער האט מען אויך נישט געדארפט נעמען, ס'איז געווען אנדערע און עלטערע און גרעסערע תלמידי חכמים, נו וואס ווילסטו יעצט פון מיר? פארשטייסט? דער יצחק ראבינאוויטש איז אזא אפגעפליקטער פערד, כ'האב נעמליך געזאגט גייסט אוועק, לאזסט איבער א נאמען אז דו גייסט ארויס אין בית מדרש אז דו קענסט מיט מיר נישט דאווענען, האסט עס מיר געקענט זאגן שטילערהייט, סוף כל סוף זענען מיר דאך איצט משפחה, דיין ווייב איז א טשענגערער אייניקל. און אזאלכע ווילדע זאכן. פארשטייסט? דאס איז יענעמס בלוט צו פארגיסן איז גארנישט. דער עיקר איז ס'דא ביאן און ריזשין און א חסידות און ס'איז געווען דער הייליגער מיטן הייליג מיטן שמעלי, איין בלאף די גאנצע זאך. איך קען ביאן פון נאנט נאנט נאנט, נישט סתם פון די ווייט, ווייל איך האב געארבעט ביי וואסנער'ן אסאך יארן און איך האב געשיקט די געלטער, איך בין געפארן טראגן די געלטער, איין שטיק בלאף, דעטס אלל איט איז. איינער פון די גרעסטע תומכים זייערע האט א זון וואס איז געווען א טאפ דאקטער, פערציג יאר אלט, און כאפט א פרעמדן גוי און נעמט אים מאלעסטעד אין די האספיטל, געווען איינער צענווירט, ער געקענט קבלה, געווען אן ערליכער. ער האט מיר נאך פארציילט צוואנציג יאר צוריק, ער פלעגט זעהן ווי א בחור גייט אריין מיט א צווייטן אין טוילעט, און וואס האבן זיי דארט געטוהן, זיי האבן ביידע געדארפט אין די זעלבע צייט מאכן גדולים, און ער האט אנגעהויבן צו פארפירן, האט מען אים נאך געזאגט מיט צוואנציג יאר צוריק, ער האט געמיינט ס'איז געקומען א נייע רבי מען קען עפעס אויפטוהן, האט מען אים געזאגט הער מיך אויס, דו ביסט משגיח אין די ישיבה, אין טוילעט איטס נאן אוו יאר ביזנעס, דאס איז ביאן. ס'איז איידל, יעדער האט זיך ליב, מען קישט זיך, אין טוילעט גייט מען אינאיין, זעהר פיין, דאס מוזט עטץ אנהייבן צו פארשטיין. דער בלאף פון ביאן און ריזשין האט אויך שוין געפייגערט, אלעס האט געפייגערט, דער סאדיגורא האט געמאכט א לייף טיים מיסטעיק אז ער האט געשטעלט אזא יונג ראצער, פיר און צוואנציג יאר אלט, נאר גראדע וויל איך אים געבן א מעסעדזש, וויל אים געבן א מעסעדזש, זאלסט וויסן.

זיך צו שלאגן יצחק ראבינאוויטש וואס האב איך מיט יצחק ראבינאוויטש איז א אפגעפליקטע בהמה מיך אינטערעסירט ער דען? דאזנט אינטערעסט מי דער גאנצער יצחק ראבינאוויטש אינטערעסירט מיך נישט ס'דא איינער פון זיין משפחה וואס איז נישט אינגאנצן אזוי געזונט און איך פלעג אים אלס ווילן געבן חיזוק מיט קוראזש מיט אלעם און ער האלט זיך צוביסלעך יעצט זעה איך אז דער יצחק ראבינאוויטש איז גאר א איך האב נישט געטארט אפילו געבן קיין חיזוק יענעם ברעך דעם קאפ shame on you יצחק ראבינאוויטש. דייטש. אבער נאר מיט די ציון די רבי די הייליגע רבי האט געזאגט מיר מאכן א קמחא דפסחא אן אפיעל פאר אידן וואס זיי האבן נישט, ס'איז דא א איד וואס ער הייסט פריינד דער איז דארטן א ער האט א גרויסן פיסק ער איז נישט קיין מכובד'דיגער איד און דאס איז אן אלטער איד אן אלטער קאקער פריינד הייסט ער בקיצור איך פלעג דארט רעדן ביאן אפאר מאל א יאר ביי די יארצייטן פון די פון די וואסנער'ס משפחה.

שטייסט? גייט דער פריינד דער שייגעץ טמא הויך ברבים און דערציילט זיין מעשה. דער זאגט איך ארבעט אין בית יעקב, ער פוצט מסתם די טוילעטס, און איך ארבעט דארט און דאס מעשה איז א שקר'דיגע מעשה, דאס איז נוסח סאטמאר, נוסח ביאן, די זעלבע שקצים. איך וועל נישט גיין איינ'טענה'ן מיט יעדן שמאק בהמה, איך האב אים געוואלט פרעגן פארוואס ווייסט ער ס'איז שקר? פרעגט אים יעדער ער דערציילט דאך דער אמן, ניין ער קודם ער איז א ליגנער, קודם איך האט ער אפגע'פסק'נט א ליגנער, און נאך זאגט ער. אין בית יעקב נעמט מען יעדן אן מען שיקט נישט אוועק פאר געלט שוין צוויי ליגנס עניוועי ס'איז אויך נישט מיינע ביזנעס זאל ער טון וואס ער וויל איז למעשה איז געשען אזוי אז נאך די דרשה איז ער צוגעגאנגען צו יאסל וואסענער און זאגט אים זעהסט יאסל דאס איז דיינע גבאים דיינע מלמדים דיינע מגיד שיעורים דאך א שקרן נישטא אזא זאך. שוין יאסל רופט מיך צו און ער זאגט מיר הער אויס דער איד שרייט ביסט א ליגנער און עס פעלט נישט אויס קיין בזיונות זאג איך אים און איך וועל דיר זאגן ווער דאס איז דעמאלטס וועסטו עס מברר זיין וועסטו מיך איבערבעטן? זאגט ער יא ברבים וועל איך דיך איבערבעטן האב איך אים געזאגט פיין אקעי נישט קיין פראבלעם און איך האב אים געגעבן די נאמען פון די פרוי מיט די אדרעס פון די פרוי מיטן קינד מיט אלעם. א וואך שפעטער קאלט ער מיך אפ, ווייסט, ביסט יא גערעכט, די פרוי האט מיר פארציילט, זאגט ער, נאר וואס איז געשעהן איז, ווייל מ'האט זי אזוי מבזה געווען, איז געגאנגען יאסל האט איר באצאלט טואישען אויף צוויי יאר, מ'געט קיינעם נישט אומזינסט, די מלמדים מיט די רבנים מיט די טיטשערס מוזן לעבן, און מ'געט אומזינסט אויב מ'האט נישט, מ'האט קיינעם נישט געגעבן אומזינסט, א בית הקברות געט מען אויך נישט אומזינסט, עניוועי, ס'אויך. נישט מיינע ביזנעס. נאר דאס איז געווען וואס איך האב געהאט מיט באיאן. שווערע צייטן מיט די חברה. איך האב זיי געהאסט. איך האב זיי פיינט געהאט. איך האב אלץ געזאגט פאר דעם ר' ישראל משה פאר וועם איך האב געארבעט, ווען דו וואלסט איין תיקון געקענט מתקן זיין, זאלסט ארויסשניידן פון דיין הארץ דאס גאנצע חסידות באיאן ריז'ן, וואלסטו געווען א נארמאלער מענטש. אזוי איז ער משוגע געווארן און ער האט אויף טאהשער רעבן גערעדט אז ער איז גאר דער מלך המשיח און ער איז דער הייליגער ריז'נער און ער איז זעקס מאל אזויפיל פינף קילאמעטער אוועק גערעדט. פארשטאנדן גערעדט, עד כדי כך אז אמאל האט אים איינער געברענגט צו ר' מאטל ער זאל געבן געלט, א משפחה, בקיצור עס האט געדויערט א האלבע שעה און נאכדעם איז אריינגעקומען דער וואס האט אים געברענגט אהין, פרעגט דער ר' מאטל נו וואס איז געבליבן, זאגט ער אוי איך דאנק דיר אזוי דו ביסט אריינגעקומען, יוי איך דאנק דיר מורא'דיג, ווען איך זיץ נאך דא פינעף מינוט ווער איך א טאהשער חסיד, דער מענטש איז דאך משוגע, פארשטייסט דאס איז געווען דאס חסידות, מען האט געגלייבט די רבי דאס איז עס. דער אייבערשטער קומט פרעגן מיין רבי וואסערא וועטער ס'זאל זיין אין פאקיפסי, סאו איך וויל ענק זאגן איין זאך, פארוואס זאג איך דעס? דעס איז זאכן וואס איז שוין היסטערי, דאס באדערט מיך שוין נישט, איך זאג עס נאר וועגן דעם ווייל דער עולם וויל וויסן, מען שרייט צום אייבערשטן, זעקנו בצנעה ולא נענינו, וואס איז געשען דא? דער אייבערשטער הערט נישט לעצטנס? ער הערט יא, נאר דער נביא זאגט אז דו באליידיגסט יענעם, זאגט דער אייבערשטער אינני שומע, וויל איך נישט אויסהערן אפילו, ווייל אידן איז מיין חלק, איך בין א חלק פון כלל ישראל זאגט דער אייבערשטער, און זיי זענען אויך א חלק פון מיר, איז מילא אז מ'האמיר געהאט דעם רעבן זכרונו לברכה, ס'איז געווען סופאוזינגלי א שיטה וויטש דידנט בעלאנג ביי טשילדערן אין די הענדס, באט לאמיר זאגן ס'איז געווען א שיטה, אקעי, מ'וועט שוין אלע עוולות פארגלעטיגן, אבער היינט איז דא וואס? ווער פירט די שיטה? אפאר שקצים? יצחק לבנה שטערן וואס מ'האט אים ארויסגעווארפן? פון ענגלאנד איז ער געקומען דא אהער? ער פירט אונזערע בחורים? אונז קען מיר אים טראסטן? ער טאטשט בחורים און ער רעדט מער נבלות מיט זיי? נא וואס? עטס ווילטס נישט גלייבן? האלטס אים! האלטס אלע סקאם אוו די ערט! האלטס אים, האלטס עלפערט, און האלטס דעם אנדערן, שטערן, ענזל שטערן, שבתי קאהן'ס איידעם, האלטס די אלע שקצים! נאר נאכדעם ווען עטס ליידטס אזאלעכע צרות קוק ווי דער אייבערשטער איז זיך נוקם אין ענק! ער האט זיך פארקויפט צום אזעצער די תורה, תורה שיטה קדושה, דער אייבערשטער איך ברויך נישט דיין שיט און איך ברויך נישט דיין תורה, ער האט זיך געשפארט צו אלע ישיבות, געשפארט צו אלע תלמוד תורה'ס און אלע מיידל סקולס, וויפיל קינדער מ'האט ארויסגעווארפן אין די גאס פאר גארנישט, ממש פאר גארנישט, פאר גארנישט, וויפיל מיידלעך דרייען זיך אין די גאס, וויפיל מיידלעך זענען געווארן זונות וואס איך ווייס, און וויפיל האבן געטון שוואכע שידוכים, זיי האבן געמוזט נעמען בחורים וואס איז שוין געגט מיט קינדער מיט אלעם. פארוואס האבן זיי דאס געמוזט טון? ווייל אין וויזשניץ איז געווען מחנכת'ס וואס זיי האבן זיך נישט פארטראגן מיט מיט די קינדערלעך, זיי האבן נישט פארשטאנען, דער חזון איש זאגט אז א ישיבה איז א שפיטאל, ס'היילט בחורים פון חולי נפש, און דאס מוז מען פארשטיין, דאס זעלבע איז א מיידל סקול. עניוועי, סא דער יצחק ראבינאוויטש, ער איז מסתמא א משפחה מיט דעם ראבינאוויטש וואס האט געטיילט די טיקעט, די קארטלעך פאר די קינדער אויכעט, ס'איז די זעלבע סקאמבעג פעמילי די ראבינאוויטשעס, אין באיאן, טרעטן זיי אויף יעדן. עניוועי, אז דו האסט געוואלט איך זאל נישט דאווענען מיט דיר אין איין שול, האסטעך מיר געקענט זאגן, גיי געזונטערהייט ארויס, איך וואלט גערן ארויסגעגאנגען, זאג מיר קום נישט, איך קען נישט מיט דיר דאווענען אינאיינעם, וואס מיין חטא איז געווען, וועל איך אייך זאגן, דער וואס איז געווען דער גאנצער פירער פון משמרת הפיפיק, דער וואס האט געזאגט בחורים אז זאלן נעמען פילן, רויטע פילן, אז זאלן נישט האבן קיין קישוי אבר, עניוועי, קרויז הייסט ער, האט א קראנקע משוגענע פרוי, זי פלעגט מיך אפקאלן און וויינען, ני, דו טרייבסט. דו טרייבסט מיך אריין אין א משוגעים הויז. ער האט א שווער הייסט ער זכריה, און דער זכריה איז א לעקער אין באיאן, איז אזוי ווי ער האט געהערט אז איך בין דארט געקומען האט ער געמאכט א גאנצע דריי, איך ברויך נישט באיאן, איך בין נישט געגאנגען ווייל ס'איז באיאן, איך בין געגאנגען אויף אן ארגער פלאץ ווי באיאן, און אפשר איז עס גאר א בעסער פלאץ, איך ווייס שוין דאס אויך נישט היינט, איך ווייס שוין נישט וואס איז בעסער און וואס איז ארגער, איך בין געגאנגען אויף א פלאץ וואו העלפט פון די שול זענען נישט געווען קיין שומרי שבת, סא דאס זאל איך דיך אויסלערנען, איך וויל יעדן דאס אויסלערנען, דו ווילסט יענעם וויי טון. קום נישט אזוי ווי א שלאנג וואס ער בייסט אונטן שטיל, ווייל דאס איז די ארגסטע זאך וואס דו קענסט טון פאר א מענטש, ווייל אזוי ווייסט דאך נישט דער מענטש ווער ס'שלאגט אים, זעסט איך האב נישט געוויסט אז דער יצחק ראבינאוויטש איז אוועק וועגן מיר, איך האב דאס נישט געוויסט, איך בין ערשט געוואויר געווארן א יאר שפעטער, סאו וואס האסטו אויפגעטון, איך בין אוועק און איר דו ביסט געבליבן אליינס, האסט נישט געדארפט דאווענען מיט מיר, און איר דו האסט פארשעמט. פארן גאנצן קהל האסטו דאך מיך מבזה געווען, דו קענסט נישט דאווענען מיט מיר, ווער ביסטו? ביסט א אנגעבלאזענער לאו-לייף א שייגעץ, און דיין טאטע געווען דער זעלבער, ווייל דעמאלטס ווען איך האב געהאנדלט די פרשה מיט דעם ציינווירט וועגן משמרת הצניעות אז צוויי בחורים גייען אריין אין טוילעט האטס מיר פארציילט, האט זיך דיין טאטע אנגענומען דאס איז באיאן דאס איז הייליג מיט איידל מאך א שווייג, דיין טאטע איז געווען א דר'ערד ליגער פונקט ווי דו, און עטס גייטס ענק אן אים אויסצולערנען, ווילסט דיך שלאגן מיט יענעם פנים אל פנים, אז דו שלאגסט דיך נישט פנים אל פנים געשעהט צוויי זאכן. קודם די מלחמה גייט אריבער צו אנדערע מענטשן וואס זענען ממש גארנישט שולדיג אין דעם, און נאכדעם געשעהט נאך א זאך אז דו קענסט עס קיינמאל נישט אויססטרעיטענען. יעצט לאמיר נאר אהערנעמען אביסל אהרן'ס דרשה, דער אהרן איז דאך אזא אפגעפרעגטער הונט אז ס'נישט דא זיין גלייכן, א אפגעפרעגטער הונט, דער חיים הערש האט זיך דאך פאר אים, מען זאגט, געארבעט פאר אים, זיך מוסר נפש געווען פאר אים. וויאזוי פלוצלינג געווארן א טשעינדזש אין די גאנצע שיפט, א שיפט אין פאליסי אז ער גייט רעדן אויף אים לשון הרע'ס מיט ליגן מיט שקר מיט אלעם, איך פארשטיי דאס נישט, ריסקעווער רב האט מיר אמאל געזאגט, וואס טייטש נישט דער אלטער ריסקעווער רב, דער וואס וואס א יעדער איז אים געגאנגען נאכדעם ווען ער איז געשטארבן איז אים יעדער געגאנגען אים איבערבעטן, האט מיר אמאל געזאגט וויפיל צרות מען טוט אים דארט אן, האב איך אים געזאגט דו פארשטייסט נישט פארוואס סאטמאר רב האט צאמגערעדט אויף ארץ ישראל, ער האט צאמגערעדט האט ער נישט דארטן קיין קיום, דאס אלעס איז למעשה געגאנגען ער האט צאמגערעדט אויף אים אלעס. אויכעט, ער אין נארט-איסט און ער אין אריענט, יעצט איך וויל זאגן אהרן, און דו ווייסט, דו שטייסט אויכעט אויף צוויי פיס, מען געט דיר איין קאפע קערסטו דיך איבער, דו ווייסט פון דעם? טאמער ווייסטו נישט זאג איך עס דיר, ווען די מענטשן וואס פירן דיך אריין מיט די נבילות און טרייפות, די וואס זיי ברענגען דיר אפאר טאלער פון די גאווערמענט, און די וואס זיי ברענגען דיר די טרייפענע פראגרעמס, איין טאג וועלן זיי זיך צאמנעמען און זאגן אינאף איז אינאף, עס זאל אויסזען ווי אין טשיינע. די אייגענע פארטיי מענטשן זאגן היינט אז ער טויג נישט, מען וועט אים נאך ארויס טראגן פון דארט, פארשטייסט? און דאס אז דאס איז די גאנצע חסידות, אזוי זעט עס אויס, ס'זעט אויס יענעם צו באליידיגן, צו בא'עוולה'ן. יעצט איך וויל נאר זאגן נאך א זאך און דער עולם זאל דאס זיין קלאר אין דעם, דאס איז די שיטה הקדושה ויואל משה, מען נעמט געלט פון טרייפענע פלעצער, מען מוז לערנען טרייפענע זאכן, אהרן דער שייגעץ האט געשיקט איינעם פון זיינע מענטשן, ער האט עס געזאגט ברבים אויך, ער האט עס מיר אויכעט געזאגט, אז אהרן האט זיך בארעכנט ס'טאקע נישט ריכטיג די גאנצע זאך, און מען דארף אנהייבן צו וואטשן. וואס מען טוט, און מען גייט טוישן די אלע ביכער, זאג איך אים, דו ווייסט וואס איך גלייב פאר אהרן'ען? גארנישט! ער איז א ליגענער! ער זאגט עס ווייל ער פילט אז יעצט איז ער דערווארגן, און דעטס איט! ער וועט נישט טוישן גארנישט! איך האלט אז מען דארף יעדן קינד זאגן מען זאל אהיימברענגען די בוקס, מען זאל קויפן די גרויסע נעפסעקס, און יעדער זאל אהיימברענגען די שווערע בוקס, און א טאטע זאל אים נעמען און די בוקס און עס דורכגיין, ווייל טאמער נישט פאפט דיך אהרן אויס, יעדער פאפט ענק אויס, און די געלטער טאר מען נישט נעמען. און דער אייבערשטער איז מורא'דיג פארווייטיגט פון ענקער אויפפירעכץ, און ער צאלט ענק צוריק היינט. עטץ כאפטס נאכנישט ווי ווייט ער צאלט ענק צוריק? עטץ כאפטס נאכנישט? ער רייסט אין ענק שטיקער. מען האט אונז צוגענומען די ראש השנה פאריאר, דעם יום כיפור, די סוכות, מען האט אונז צוגענומען, אלעס האט מען אונז צוגענומען, און מען נעמט נאך ווייטער צו דאס יאר אויכעט, און ס'איז גארנישט געווארן א טשעינדזש מיט די קאראונע, פון דעם וועט מען נאך ליידן. טשיינע האלט עס נישט ביים אויפגעבן, זיי וועלן עס ווייטער אנפירן פאר די גאנצע וועלט, אביסל אין פלארידע, אביסל דא, דארט, דארט, אהער און אהין, זיי האבן אזעלכע סם המוות וואס זיי האבן צוזאמגעשטעלט מיט זייערע כעמיסטס, און דעטס איט, איטס פינישט, איין טאג וועט עטץ עס טרעפן אין עסן אויך, עטץ וועט עס טרעפן אין די וואסערן, מען מוז זיך אויסטרעטענען מיטן אייבערשטן, ווען נישט זענען מיר אויף צרות. קומען אן אזעלכע שקצים וואס זיי פירן סאקמער קאקמער, זיי וועלן נעמען אויף אונזער נאמען, און אונז מיר כאפן די מכות פאר זיי, זיי וועלן נישט כאפן די מכות. איז דער אור החיים הקדוש מסביר אז א צדיק גמור און א רשע גמור האט א ספעציעלע שמירה פון אייבערשטן, ער זאגט א רשע גמור האט אויך א ספעציעלע שמירה ווייל ווען נישט ווי האט ער געקענט טון אזויפיל שלעכטס פאר מענטשן. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, איינער קאלט מיך אפ יעצט, ער איז פון לעיקוואד, געבט מיר זיין נאמען, זיי האבן דארטן א חזיר וואס האט אמאל געוואוינט אין בארא פארק און היינט וואוינט ער אין לעיקוואד און זיי ווילן אים מסדר זיין, די ערשטע זאך וואס איך פרעג יעדן איינעם. דער מענטש וועמען ער האט געפעצלט, געמאכט משכב זכר, אבער וואטעווער יו קאל איט, איז וויליגן צו שטיין אויף א סטענד אין א קאורט, זאגט ער נאו יו העוו טו סטארט ווארקינג אן איט, זאג איך נעבעך האסט מוז דיר עפעס זאגן, דו האסט א גרענדמאדער? גיי פארדריי איר א קאפ, איך האב נישט קיין צייט צו די אלע זאכן, אין לעיקוואד איז די גרעסטע מקור הקליפות מקור הטומאה, אונז האמיר ראש ישיבות מיט אסיסטענט ראש ישיבות, וואס זענען געשלאפן מיט א זונה און זיי אלע האבן מורא פאר איר ווייל זי זאגט איף איי אופן מיי מאוט זענט עטס אלע אין דער ערד אונז ווייס מיר עס אונז ווייס מיר ווער עס איז אויך סאו וויל איך דיך פרעגן יעצט וואס ווילסטו ניצן מיך איך זאל מיר אנברענגען צייט געלט כח און פארן און אים רופן אין קאורט ענד עט די ענד אוו די דעי עט מען זאגן ניין די רבנים האבן געזאגט זאג איך אים גיי אין דר'ערד מיט אלע דיינע חזירים דארט און נעם מיט מלכיאל קאטלער אויכעט און נעם אלע מיט טעיק אים אלל אלאנג שטעלטס ארויס אן עמטליכן צעטל ביי אונז אין לעיקוואד איז מען נישט מקפיד אויף קיין אשת איש מ'איז נישט מקפיד אויף די אלע זאכן וואס ווילסטו פון מיר זאג איך און זוכער מען איך בעט דיך נאכאמאל זאלסטו מיך נישט קאלן ווייל איך וועל מאכן א ריפארט צו די פאליס דעט יור הערעסינג מי דו האסט קיין שום רעכט מיך צו קאלן איך וויל נישט זאלסט מיך קאלן איך וויל מיט דיין גארביטש נישט זיין אינוואלווד זוך אן אייזל וואס זאל לויפן פאראויס.

און דאס געב איך א מעסעדזש פאר יעדן אן עס איך וואס דארפסטו מיך האבן? קענסט אליינס גיין צו די פאליס מאכסט א ריפארט נאכדעם אז דו דארפסט האבן א לויער צו אנדערע זאכן איך וועל דיר צוהעלפן נישט מיט געלט די גאווערמענט צאלט דאס אלעס איך וועל דיר צוהעלפן ווער ס'איז טאפ אוו די ליין אבער איך זאל גיין דיר טוהן אלעס? העי! נאו וועי! האסט נישט קיין געפיל פאר דיין קינד? נידער דו איי! די פילינגס אר מיוטשועל. אמאל פלעגט סאטמאר האבן א משמרת הפיפיק און זיי פלעגן אבאכט געבן אויף די אלע זאכן אבער זיי זענען נישט געגאנגען אפשטעלן די זנות און געלאפן שנעל צו יענעם דו ווייסט כ'האב געהערט אויב דו האסט דאס געטון האסטו יענץ געטון און טאמער דו ברענגסט אריין אזויפיל און אזויפיל געלט צען טויזענט צוואנציג טויזענט צו גיין אין די שווערע טויזענטערס ביי מיר גייט עס נישט איך ברויך נישט ענקער געלט שטופט עס אריין אין די מחילה ס'איז אתנן זונה געלט באט דאונט טאטש טשילדרען דאס זאלט עטס געדענקען דאונט עווער דעיר טאטש א טשיילד ענד דאונט יוז מי פאר יור הארס איך בין נישט דיין הארס איך וועל ארום גיין פאר דיר כ'וועל מיך שלאגן פאר דיר און נאכדעם וועסטו כאפן אפאר טאלער און דאס דיך ארויסלאזן. יעצט כ'האב געוואלט אביסל רעאגירן אויף אהרן'ס. סטעיטמענט אז דער מייזעלס איז א משחית, ווייסט פונקטליך וואס דאס הייסט א משחית? א משחית מיינט איינער וואס וויל אונטערברענגן דאס חסידות איז וואר? דאס הייסט א משחית? כ'ווייס נישט וואס דאס הייסט א משחית. עניוועי, כ'האב געוואלט וויסן אהרן מענדל דער ראבער איז נישט קיין משחית? וויאזוי איז ער געווארן צו זיין דער ראש ישיבה און ער גייט זיין דער צוקונפטעדיגער רבי? וויאזוי איז דאס געשעהן? שייגעץ טמא וואס דו ביסט. זאג מיר, איך וויל דיך פרעגן נאך א זאך. דער קליין אין סאקמער קאקמער איז געווען דארטן דער מנהל ווען נישט נחום ראזענבערג איז ער נאך היינט מנהל און שטיפט נאך אין קינדער איך בין געגאנגען צו די fbi און זיי האבן געזאגט ער איז אין סאטמאר האט דאס איז נישט קיין עווידענס ס'איז נישט אהער ס'איז נישט קיין הין האב איך געזאגט וואט די העל איז גאוינג אן היר איף איט וואז יור טשיילד וואלד יו לעט הים סטעי דער זאגט זי נאו זי האט דאס געזאגט האט די fbi געזאגט גאו פיק אים אפ. עמיץ האט ער געוויסט מען גייט אים אויפפיקן האט ער זיך מיישב געווען ער גייט ארויס. קליין האט געמעגט זיין דארט אין ישיבה אלע יארן? און נאך חזירים וואס זענען יעצט נאך דא דארט? זיי זענען נישט משחיתים נאר ווער איז דער משחית? דער משחית איז נעבעך דער דער פארשטייסט דער חיים הערש פארוואס? ווייל ער האט א דיסקרעפענסי מיט אהרן'ן. אהרן ס'איז נישט דא נאך אזא מושחת אין די גאנצע וועלט ווי דו, און דער בעל דבר רוהט נישט אויף קיינעם אזוי ווי אויף דיר, אזוי ווי דער אייבערשטער רוהט אויף די צדיקים, די שכינה הקדושה, דער בעל דבר האט דיך אין זיין טאש, דו האסט אים שוין אלעס נאכגעגעבן, און הייבסט דו הייבסט אן נאך א יענער איז דער מושחת? שו בי עשעימד אוו יורסעלף, אהרן, אהרן יענער איז א מושחת, טה טה טה טה טה, זיי נוצן די סאקמער אלטע. סאקמערע בהמות ניצט נאך אלטע סאקמערע טערמינאלעדזשי וואס איז שוין נישט אקטועל אפילו. יא, דו ווייסט נישט וואס ער האט געטוהן, דו ווייסט נישט, דער האט גארנישט געטוהן, דאס איז עס, עטס זענטס מושחתים, עטס זענטס כלבים, און עטס האטס נישט קיין שום רעכט צו באלעבאטעווען אינעם רעבינס נכסים. פארוואס? ווייל סענדער דער דייטש האט עס איבערגעגעבן ווייל ער האט געוואלט בלייבן ראש הקהל האט ער עס איבערגעגעבן פאר דיין טאטן דיין טאטע געווען א מושחת מן ממש השחתה גמורה ס'הייסט אונז זעמיר מחויב צו ליידן ווייל אהרן האט א פיסק א ברייטן פיסק יעדער איז א מושחת א מושחת וואס נאך איז ער עניוועי אהרן טשעפע דיך נישט ווייניגער מיט מענטשן ווייל וואן דעי גייסטו דיך טרעפן אינדרויסן אזוי ווי חיים הערש האט זיך יעצט געטראפן אינדרויסן ווייס נישט וואס ער שלאגט זיך אזוי גייסטו דיך טרעפן אינדרויסן. און אויף דיר און זיין אסאך מענטשן וואס ווילן דיך זעהן ארויס. יעצט איז דא, דער מוהרא"ש האט א תלמיד וואס ער שרייבט א זייער א שיינעם ארטיקל, מענטשן קומען, ר' נחום כ'האב נישט געוויסט איר זענט אזוי אמת און אזוי גערעכט, און האב איך א בחור וואס מ'האט אים געפעצלט ווייל מ'האט נישט געטארט, ער געווען א בחור'ל און ער איז יעצט אלט זיבעצן אכצן יאהר, ער קען נישט חתונה האבן, ער ווייסט נישט וואס ער זאל טוהן מיט זיך, ער זאגט אז דער מוהרא"ש האט אים צוגעזאגט ווען ער האט נאך געלעבט, ער וועט עס אויסוואקסן, מ'וואקסט דאס נישט אויס, מ'וואקסט דאס איין. איך האב גערעדט די וואך מיט א אינגערמאן, זאגט ער מיר ער איז שוין אלט זיבעציג, ער איז יעצט געווארן זיבעציג, דער וואס מ'האט אים געשטופט אין די מחילה אלץ יונגע, ער ווייסט ווער יענער איז, יענער לעבט שוין נישט, ער קען אים נישט מוחל זיין, ער האט א גאנץ לעבן געליטן פון די צרות, די געדאנקען, מיין זון גייט אין חדר און ווער ווייסט וואס מ'וועט מיט אים טון און אהער און אהין. ונתן עול ברזל על צוארך, ער זאגט די גמרא, רשי ברענגט עס צו, זה הרעיון. דער קרבן העדה מסכת שבת פרק י"ד זאגט וואס הייסט רעיון שכל החלאים אלע קראנקייטן תלוים זענען אנגעהאנגען ביי הרהורים רעים כפחד האויב אזוי מ'האט מורא פאר א פיינט וכיוצא און אזאלכע זאכן מהנזקין פון אזאלכע היזקים שלא יצא ממנו עד מותו ס'גייט נישט ארויס ביזן טויט די הרהורים גייען נעבעך נישט ארויס ביז צום טויט. עניוועי, איך וויל ענק זאגן נאכאמאל, שפילטס ענק

טאר מען נישט מלמד זיין זכות? ס'איז קלאר אז נישט, ס'שטייט אין ערגעץ נישט אז מ'מעג אויף מלמד זכות זיין. די איינציגע וואס ס'איז מלמד זכות דערויף איז רבנים וואס זיי לעבן פון דעם, אדער וואס זענען אליינס שטרוי זעק, זענען אליינס חזירים. האבן מיך געקאלט געהאט א עטליכע פרויען, זיי האבן עס געליינט אפשר, איך ווייס נישט וועלכע מאגאזין ס'איז געשטאנען, איך פרעג קיינעם נישט ווייל איך וויל נישט ווערן צו היימיש, באלד דו ווייסט זיך א פרוי, דו פרעגסט נאר איין היימישע זאך, מיינט זי שוין דו האסט איר געטאטשט. אה, ער ברויך עס נישט. עניוועי, דער עולם הייבט זיך אן אויפצואוועקן, ווי זאגט הרב נחום, ס'איז טאקע א פאקט, ס'איז אמת, ס'איז נישט א פראסק וואס מ'געט פאר יענעם, מ'האט אים אראפגעהויבן פון די גאנצע גלייכגעוויכט. שוין, צוביסלעך. סא ס'קומען די טעג, דארף מען וואטשן ס'וועט נישט זיין קיין שמירה אין קיין בית מדרש, ס'איז דא אסאך אלמנות, אסאך יתומים, מען וועט זיי שיקן פלאוערס, ס'איז דאך ראש השנה, און מען וועט כאפן די קינדערלעך, מען צוטראגן אין שול, מען צומאלעסטן, איך וויל זאגן קלאר, ווער ס'האט נעבעך נישט. קיין טאטן, זאלסט זיצן אינדערהיים און דאווענען לעבן די מאמע, און קיינער איז נישט מחיוב צו גיין אין א בית מדרש, נישט דאס יתומ'ל און נישט די מאמע, איי וועסטו פרעגן ער דארף דאך זאגן קדיש, אויב זי קען זאל זי גיין אין א קליינעם שול און זאל דארט זאגן א קדיש, אבער נישט ער זאל זיך באדרייען אין שול א גאנצן טאג פון אינדערפרי ביז ביינאכט ווייל די חזירים האבן א פיפיק ווען דאס דרייט זיך אויכעט, פארשטייסט? קיינער איז נישט פטור פון דעם, עטץ וואטשן זייער שטארק וואס עטץ טוטס. אונז האט מען זייער שטארק נישט געוואלט אז די קינדער וואס זענען נעבעך וויקטימס פון קאראונע, די עלטערן זענען זיי געשטארבן, אז זיי זאלן ווערן נאכאמאל וויקטימס פון חזירים, האט מען זייער שטארק דאס נישט געוואלט, און דעטס איט. יעצט נישט די מאמע דארף גיין אין שול און נישט די קינדער, נאר אז ס'איז דא א טאטע וואס ער קען אויף זיי וואטשן, אפילו דעמאלטס דארף מען אויכעט וואטשן אין וועלעכע שול מען גייט, ווייל ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, די גמרא ברענגט אז איין טאג אין יאר, אט דאס האט דער שטן נישט קיין רעכט מקטרג צו זיין, דאס איז יום כיפור, וועגן דעם השטן באטרעפט. דרײַ הונדערט און פֿיר און זעכציק. טאג, ס'פעלט איין טאג פונעם יאר. היינט איז דער שטן אזוי גרויס און אזא בעל כח, אז ער קען אריינפירן די חברה אין דר'ערד אריין אין יום כיפור. גמרא פרעגט דארטן פארוואס איז משיח נישט געקומען, רבי יהושע בן לוי האט געטראפן אליהו הנביא, פרעגט ער פארוואס איז משיח נישט געקומען, יעדער האט דאך תשובה געטון, זאגט ער, קום איך וועל דיר ווייזן, כמה בתולות נבעלו בנהרדעא, ווייסט וואס הייסט א בתולה, א מיידעלע וואס האט קיינמאל נאכנישט געוואוינט מיט איינעם, זי האט נישט געקענט אויסהאלטן דעם יום כיפור, זי האט געמוזט אין יום כיפור שטופן, פארשטייסט? שוין. סאו, ס'איז נישט דא דאס מין אז דער שטן איז נישט דא. ס'איז נישט דא. יעצט לאמיר זיך אביסל בארעכענען. ס'איז דא דא נעבעך א קינד וואס ער איז געווארן א יתום. ער וועט שוין קיין לעבן נישט האבן עניוועי. מ'וועט אריינברענגען א שטיף מאמע און א שטיף טאטן. ער האט יונגערהייט פארלוירן אזוי ביטערליך זיין טאטן. פונקט מיט אזא חברה'מאן גייסטו זיך טשעפענען? ער האט דאך נאכנישט אנגעהויבן צו לעבן. זאל ער כאטש לעבן אביסל. זאל ער כאטש ענדזשויען לייף אביסל. מענטשן האבן נישט קיין שכל וואס צו טון. נעמט א קינד. ס'האט נעבעך נאך גארנישט מיט נישט, ער האט דיר גארנישט געטוהן אויך נישט, און ער איז נישט דיין עידזש, און ער האט נישט קיין סעקס דרייוו ווי דו, דו שטופסט אים אריין אין די מחילה, טוט עס אים פשוט וויי און ער געטס אפענדעד, און נאכדעם גייט ער אראפ אינגאנצן פון וועג, פון נארמאלן וועג, פון אידישן וועג, ביז ער נעמט זיך דאס לעבן, דאס אלעס מעג מען? פארוואס? ווייל דו האסט א סעקס דרייוו? ס'דא אין שלחן ערוך ווערט געברענגט. טאמער איינער זעהט אז ער גייט חלילה זינדיגן מיט אן אשת איש זאל ער זיך אויסרייבן, ווייל אן אשת איש איז די גרעסטע עבירה וואס איז דא, דאס אויסרייבן איז אויך אן עבירה, אבער בעסער ווי דו זאלסט גיין זינדיגן מיט אן אשת איש, פארשטייסט? נעמט מען א יונגעלע, האסט א תאווה צו א יונגעלע? ביסט א משוגענער, טאטש נישט די קינדער, האסט א תאווה צו א קינד גיי נישט אין שול. פארטיג. כ'וואלט אנהייבן דעם שיעור די וואך, כ'האב ענק שוין געזאגט אז זיי טוען אלעס אויף די וועלט מעגליך אז מ'זאל שטיל מאכן די האטליינס, מיינס מיט די אנדערע, זיי קענען עס נישט פארטראגן, ווייל די האטליינס זאגן אויס דעם אמת, די האטליינס זאגן אויס פונקטליך וואס ס'גייט פאר אין די רעבישע הויפן, און מיט די טרייפענע געלטער, און אז זיי גלייכן עס נישט, איטס זשאסט טו בעד, אונז האבן נישט געגליכן סאטמארער הנהגות אויך נישט אלע יארן, זיי האבן יעדן באפאלן מיט יעדן אנגעשייגעצט, נו וואס האב מיר געטון? האב מיר זיך אנגעווישט די נאז און פארטיג. עניוועי, אהרן איז געגאנגען, ער האט יעצט אויסגעלערנט, אפגעקאלט סרוליקן און האט אים געזאגט איך בעט דיך זאלסט נישט גיין צו די עפעס א ברית, איך ווייס עפעס איז דארט דא. האט ער אנגעהויבן צו וויינען אויפן טעלעפאן, זאגט ער אים דו געדענקסט נישט וויפיל אונז האמיר געליטן? אז מיין טאטע איז נישט געקומען צו מיינע שמחות, און דיין טאטע איז נישט געקומען צו דיינע שמחות, ווילסטו איך זאל נאכאמאל איבער'חזר'ן דאס? ס'געווען ניט קיין מיאוסע פרשה, עניוועי, האָט ער דאָך אַ שטייעכל, עניוועי, איז למעשה, זאָגן זיי, זיי קענען נישט אויסהאַלטן, נאָר זלמן-לייב זאָגט, ס'ברעכט אים אונטער, זלמן-לייב, ס'עט דיך אונטערברעכן, צי כ'האָב שוין מער אַ האָטליין, צי נישט, איצט גייען מיר אין בית-מדרש אויכעט שרייען, מ'גייט וואַרפן פּאַשקווילן, ס'איז דאָ איינער, יצחק לבנון שטערן, דער שייגעץ האָט אונדז אויסגעלערנט, וויאַזוי מ'פירט אַ מלחמה, מ'גייט צו יענעם הויז און מ'וואַרפט דאָרטן אַ פּאָר טויזנט פּאַשקווילן, מ'דאַרף נאָר האָבן דעם משוגענעם ברוך-מרדכי'ס קינדער, דעם לעבאָוויטשנס קינדער, אַז זיי זאָלן באַצאָלן דאָס אַלץ, ווייל אונדז האַלט מען עס נישט ביים באַצאָלן, איצט פאָר מיר זעען, גיט אָן דאָס פּאַשקוויל. סאטמאר איז געווען א וועג ווייזער אלע יארן פאר אלע שייגעץ שטיק, ווי ס'איז געווען שייגעץ שטיק, ווי ס'איז געווען טעראר, ווי ס'איז געווען די אלע צרות איז סאטמאר געווען דער וועג ווייזער. עטס האטס אונז אויסגעלערנט, סאו וואס ווילט עטס יעצט? האבן מיר דאס געזען און דאס פארקויף מיר. עניוועי, סאו ווילן זיי אפצושפארן האבן זיי גענומען, כ'האב ענק געזאגט, זיי האבן געבעטן אז דער רב פון סאטמאר, ער איז דארטן דער רב, דעמאלטס איז ער געווען נאך רב, כ'ווייס דיין, אבער היינט איז ער אן ערנסטער רב, טירנויער. זיי האבן אים געבעטן אז ביים רבינ'ס יארצייט זאל ער זאגן די האטליינס די האטליינס, אבער זיי האבן געבעטן ער זאל זאגן אז ס'איז מנוולות, האט ער געזאגט דאס קען איך נישט זאגן ווייל איך ווייס וואס ער טוט אויך, ס'איז געווען א בחור ביי אים אין ישיבה וואס עפעס א גרוש האט זיך געדרייט אין די קאך דארטן און ער האט אים געוואלט מאלעסטן, ער האט אים געוואלט געבן א עקסטערע שטיקל טשיקן ער זאל אים קענען האבן ביינאכט, ביי די סאפער האט ער אים געוואלט געבן א עקסטערע, האט יענער געשריגן ער איז געווען זייער אן ערליכער און גראד געלאפן צו זיין טאטן, ער האט אפגעקאלט און דאס איז געווען דער שארמאשער רב דער פערד וואס האט אונטערגעשריבן אויף מיר. היינט איז דער יונגער שארמאשער רב, און ער האט ארויסגעגעבן דעמאלטס אז נחום ראזענבערג יארן איז דער שארמאשער רב געווען ביזי מיט מיר, דו בהמה וואס דו ביסט, ווען נישט איך האסטו דיין זון אין א משוגעים הויז ערלעדיגט, אז ס'וועט קומען איינער צו אים געבן טערעפי, א האלב יאר איז ער געקומען יעדע וואך צו גייסט עס טרעפן זיך אין אפיס, אבער אין אפיס האט דאך נישט געווען קיין פראבלעם ווייל ס'זיצט זיך נישט דארט קיין סייקייטריסט, אין אפיס זיצן דאך דארטן בוקקיפערס, עניוועי, ער האט אים אויסגעהיילט, ער האט חתונה געהאט.

האסטו שוין א פראבלעם. עניוועי, האט ער נישט געקענט, ער האט נישט געוואלט, דעטס איט. ער האט נישט געטון, ער האט גוט געטון אז ער האט עס נישט געטון, ווייל ער וואלט זיך קאליע געמאכט. זיינע מענטשן קאלן מיך אפ, ווען מען דארף האבן העלפ קאלט מען מיך. עניוועי, האט ער עס נישט געטון. יעצט איז געגאנגען, זיי האבן געהייסן ר' יודל טענענבוים, דער טשארטערער. איך האב אמאל געזאגט, היינט קען מען נישט זיין קיין אן עם הארץ. זיין טאטע האט געמאכט הויעך א ברכה, לישב בסוכה, דעם לעצטן טאג סוכות. עס איז אזא מנהג, עפעס אינדערהיים איז געווען א ווישפיקל, א דיין, א חסידות, און דארט עס איז אלץ פול אוו שיט. ער איז געווען א וויסטער עם הארץ זיין טאטע. סאו דער טשארטער רב איז געווארן היינט דער ספאוקסמען? טשארטער רב אויב זיי האבן דיך אזוי ליב פארוואס האט מען דיך נישט גענומען רב ביי די בני יואל? ביסט שוין געווען א רב? פארוואס האט מען דיר צוגעמאכט די ישיבה ווען זיי האבן געעפנט זייער ישיבה? ביסט דאך שוין זייערס א מענטש. תירוץ איז דא נאך פאליטישאנס. גיי דיר נישט היינט טרייען פון די אלע שייגעץ שטיק. באט עניוועי. האט ער געזאגט. טשארטער רב האט יעצט געזאגט א גאנצע דרשה. איך ווייס נישט צו איך האב נאך צייט ארויף צו לייגן די וואך צו נעקסטע וואך. גערעדט פון פייער. קודם האט ער גערעדט איין דרשה פון פייער און פון וואסער. און פון די זיבן פעטע קי מיט די מאגערע קי. ער ווייסט אליינס נישט וואס ער האט גערעדט.

זיי מיינען אז אין דעם שמוץ, אין דעם טינופת וואס זיי ליגן, ליגט יעדער. זיי האבן זיך אגב אנגעהויבן זיך צו שלאגן מיט די חזירים האבן זיי געזאגט ער איז געגאנגען כאפן געלט, צונעמען אונזער געלט פון די משמרת הפיפי. איך בין נישט געגאנגען כאפן געלט, איינער זאל מיר זאגן אז ער האט מיר געגעבן א פעני. עניוועי, סאו וואס איך וויל ארויסברענגען איז אז די גאנצע סיסטעם איז אויפגעשטעלט פאלש. סאו זיי געוואלט זאגן אז איך רעד מיין נבלות. ס'רעדט מען נבלות? משוגע מטורף. עניוועי, סאו וואס איז געשעהן? וואס איז געשעהן אז ס'רעדט מען נבלות? וואס איז געשעהן? האבן זיי געוואלט צושפארן? איז געגאנגען די טשארטער בהמה און ער האט עס יעצט געזאגט? ווייס נישט כ'וועל אנקומען די וואך עס ארויסלייגן צו די אנדערע וואך. איך בין א משוגענער? די אלע איז געווען שונאים פארן רעבן? און ווער איז געווען א גוטער פריינט פארן רעבן קענסט מיר זאגן? אלע געווען שונאים פארן רעבן. כ'האב פונקט געשריבן א שטיקל באשרייבונג וועגן סאטמאר, כ'האב אויך געשריבן אז ס'איז געווען אזא פיינע ישיבה, כ'האב עס אזוי ענדזשויט ווען כ'האב דא געלערנט, די מערסטע זאך וואס כ'האב ענדזשויט אז יעדן פרייטאג פלעג איך אהיימקומען פון סענדז סטריט עלעווע האלב צוועלעווע, און די רבי פלעגט ארויפקומען פון די מקווה פון פינף פופציג בעדפארד עוועניו. האב איך געזען די הייליגע צורה ער איז ארויף געקומען איז אריין אין דעם סענדער ענגעל'ס קאר, קיינער האט נישט געהאט אזא מין וויו, און איך בין געווען א שונא פארן רעבן, און דאס דאס האט מען דעם רב'ן איינגערעדט אלע יארן אויף אלע זיינע מענטשן וואס מ'האט זיי געוואלט מרחק זיין, איך בין געווען א שונא, און די רבי האט נעבעך געגלייבט די אלע שטותים, ווייל די רבי האט געהאלטן אז עזריאל וועט אים נישט פארפירן, עניוועי, דאס איז דעט וואז היז טשויס, נישט אווער טשויס, מיר פארקויפט מען דאך אויכעט אינפארמאציע א גאנצן טאג, איך גיי כאטש צו דריי פיר מענטשן דאס מברר זיין, נישט סתם ארויפלייגן זאכן שטותים, עניוועי. סאו האט דער טשארטער געוואלט ווייל ער זאגט אז איך בין געווען א שונא פארן רעבן האסטו די בהמה איך בין געווען א שונא פארן רעבן עניוועי דאס איז וואס זיי ווילן יעצט זיי ווילן אונטערברענגען די האטליינס און איך געב יעדן ווי מען קען האבן אומזינסט א האטליין קענסט רעדן וויפיל שעה דו ווילסט אן געלט קיינמאל וועט דיך נישט קאסטן גארנישט פארוואס געב איך עס ווייל דער שייגעץ דא דער שייגעץ וואס ער ארבעט דא מיט קאמיוניקעישאנס איך ווייס פארוואס ער ארבעט פונקטליך עס איז נישט וואס ער טוט ער איז א שקענטאזי. דעם חזר'ס אשכנזי'ס ברודער, דער יונגער האט אפגעקאלט אויף קאליפארניע צו מיין האטליין און ער האט געזאגט זאלסט וויסן אז דו נעמסט עס אים נישט אראפ עסט האבן געפערליכע לאוסוטס און ער האט זיך דערשראקן און עס אויסגעלאשן בין איך געגאנגען כ'האב אפגעקאלט צען מינוט שפעטער כ'האב אים געזאגט טאמער דו שטעלסט עס נישט צוריק גייסטו האבן פון מיר א לאוסוט זיי זענען סתם חברה אן א נאמען זאגט ער ער זאגט ער הייסט מיסטער סאלאמאן וואס די נאמען איז אמת אבער ער קען דאס נישט טון אין אמעריקע איז דאס די גרעסטע פארברעכן אפצושטעלן יענעמס קאמיוניקעישאנס זיי גייען עס גראד צוריק געשטעלט מיט אפאלאדזשייז דאס איז סאטמאר נוסח טשיינע. טשיינען און סטראשען און מאניפולירט איט עניוועי סאו בקיצור ארבעטן זיי מעשה בהמה אונטערצוברענגען די האטליין סאו וויל דיך פרעגן עפעס ווען סאיז נישט דא קיין האטליין קען מען עס נישט ווייטער ארויפשפילן אזוי ווי יעצט סאו האב איך דאך געהאט ביי וועם צו לערנען יעצט האט זי אונז אויסגעלערנט די שיטה קדושה וואס דאס הייסט צו באליידיגן באבלען מענטשען פאר גארנישט פארוואס זאל מען אונז צושפארן ווייל דו האסט א פראבלעם דערמיט דאס איז איין זאך און נאכדעם לאמיר גיין א טריט ווייטער אויכעט ווער זענט עטץ אז עטץ זאלטס מאניפולירן אונז האלט מען אז ס'טאר נישט נעמען די געלטער ס'איז ממש א חילול השם ס'איז געשפיגן דעם אייבערשטן אין פנים כביכול אונז זעמיר מחויב צו זיצן שטיל דער אייבערשטער וועט אונז פרעגן די האסט נישט גענומען געלט פיין אבער פארוואס האסטו נישט מוחה געווען כלום יש מי שרוצה למחות אולי וואס וועמיר אים ענטפערן כ'האב מורא געהאט פאר וועם פאר זאלי כ'האב אים אמאל געפליקט אין פעדערן. ס'וועט ארויסקומען, זייער שלעכטס גייט עניוועי ארויסקומען ווייל ס'נעמט נאר צייט, ס'דא א הסתר פנים, נאכן הסתר פנים קומט אלעס ארויס, סאו בקיצור ביי דעם האלט מען יעצט, זיי לויפן ארום אנגעווייטיגט, די האטליינס האט, די האטליין איז נישט דיין פראבלעם, נעמסט צו דעם האטליין, דא אנדערע וועגן, איך גיי צו סאושעל מידיע אויכעט, סאושעל מידיע קענסטו נישט אפשטעלן, דאס קען קיינער נישט אפשטעלן, איך דערצייל סיי די גאנצע.

מענער מיט פרויען מיט יונגלעך און מיידלעך, אוי אוי אוי אוי אוי, דאס האט ר' נחמן געמיינט? למעשה דער מצב איז ביטער, ס'דרייען זיך יעצט בערך צוויי דריי טויזנט פרויען און צוויי דריי טויזנט מענער מיט יונגע בחור'לעך מיט יונגע מיידלעך, און דאס האט ר' נחמן געמיינט? איינער זאל מיר זאגן אז דאס האט ר' נחמן געמיינט, טאמער האט ער דאס געמיינט האט ער זיך ביטער טועה געווען. עניוועי, חלילה אז ער האט דאס געמיינט, עטץ מיינטס עס, דאס איז אין אומאן, מען דרייט זיך דארט ארום, ס'איז ממש א שרעק, איך באקום טעלעפאן קאלס, ס'איז ממש א שרעק, ס'איז נישט דא ווי צו עסן, ס'איז נישט דא ווי צו שלאפן, ס'איז ממש א חרבן, איך האב ענק געבעטן, מען טאר נישט פארן, ר' נחמן איז נישט גאט, ס'נאך דא העכערס פון ר' נחמן, כ'געדענק אמאל ביים טאהשער רבי, ס'איז געווען א גרויסער יום טוב און יעדער האט זיך געשטופט און געשטופט, מ'האט נישט געקענט צוקומען, האט דער רבי געזאגט שטופט זיך נישט אזוי העכער מיר איז נאך דא א באשעפער.

און ווען איך רוף אויף די גייסט מיט די פאר מצוות? היינט ס'נישט דא אזא זאך א גרעסער השקפה ווי די. שעם דיך! איינער האט מיך אמאל געפרעגט, זאג מיר פאר די האסט גענומען די זאך אין די האנט אריין איז טאקע געווען אזא הפקר די קינדער? זאג איך וואס רעדסטו? די מאר די מעריער, וויפיל מער די האסט געטאטשט איז געווען אלץ א גאנצע זאך, ווען אמאל האט געפלעגט ארויס קומען פון די מקווה זאג איך כ'האב געכאפט היינט אפאר העכטלעך, גראבע העכטלעך, דו חזיר, בקיצור האט מען דאס געשטעלט אויפן פלאץ ברוך השם. יעצט קומט מען זאגן מיט א נייע מעשה אז מען טאר נישט דאס און מען טאר נישט יענץ מיט תקנות, שייגעץ וואס דו ביסט, דו ביסט דאך אין בגץ, אז דו מעגסט גיין אין בגץ פארוואס זאל מען אונז נישט טארן טון וואס מען וויל? יעצט אהרן דו ביסט אזוי ווי טשיינע, טשיינע האט אראפגעברענגט דעם גאנצן חורבן די עפעדעמיק, און ער זאגט אמעריקאנער סאלדאטן האבן עס געברענגט, ס'האט גארנישט מיט אים, ער מאכט זיך טעמיש, ער ווייסט פון גארנישט, די זעלבע זענט עטס אויכעט, איין שטיק טשיינע, פרעכטיגערס, אנגעברענגט א חורבן.

שמע מדינה, ווילאנג ס'איז דיינע מדינה העט משיח נישט קומען. די גמרא זאגט, ס'א גמרא, אליהו הנביא קומט נישט לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים. געגאנגען דער בעלזער רב, אמאל געדארפט באקן מצות, האט ער געזאגט לאמיר באקן פרי מצות ווייל ס'קען זיין אליהו העט זיך אנרוקן, רבי, אין אליהו הנביא בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים, האט ער געזאגט דאס איז געווען אמאל, היינט איז עס אזא פיקוח נפש אז ער קען קומען אום שבת אויך. אז די גאנצע טעם איז דאך, א מענטש האט אנגעגרייט א סעודה און ער וויל עס נישט פארלירן, ער וויל נישט מפסיד זיין די סעודה, טא יעדער פארלירט יעדן טאג אזויפיל אז ס'איז א שרעק, יא, משיח קען קומען שבת אויך, ס'דארף נאר זארגן וועגן תחומין, די גמרא זאגט אז דער אייבערשטער איז מוריד גשמים אין שבת, פרעגט די גמרא, ער איז דאך מוריד מרשות לרשות, זאגט די גמרא, הכל רשות של הקדוש ברוך הוא, איז אויף אלעם איז דא א תירוץ, אונז מיר גייען וויינען אויף שטותים מיט הבלים, אז ער זאל נישט שאטן קיין אידן נאר רחמים וחסדים. לאז אפ מיט די אלע זאכן, זע אז מען זאל זיך אויפירן ווי עס דארף צו זיין. איך האב ענק געוויינט צו ענק יארן יארן ווער ס'געדענקט. היינט איז עס אזויפיל טשעפען מיט קינדער און דער אייבישטער גייט זיך אננעמען און נאכדעם עט זיין דער מאריך אף עט זיין אזוי גרויס אבער דער גבי דיליה עט זיין א פראסק פאר אים און יו נאגאנע בי עיבל טו ביי סטענד איט עטס געדענקט כ'האב דאס אלעס געזאגט פאר ענק איך האב דאך ענק געווארנט וואס האט עטס ענק משוגע געמאכט נחום ראזענבערג מ'עט אים ארויסטראגן פון בית מדרש עט נישט האבן פופצן יאר ווי צו דאווענען דעמאלטס עט עטס זיין געהאלפן. הענזל שטערן, וואס ביסטו געהאלפן מער ווי אמאל? דו דרערדליגער, צוזאמען מיט דעם יצחק לבנה שטערן, ס'האט האט מבזה געווען מענטשן פאר גארנישט, ס'איז געווען נעבעך א איד אין לאנדאן נכשל געווארן מיט א גוי'טע, יענער האט געוויינט אז ס'טוט אים לייד מיט אלעם, ער מוז אים ארויסווארפן פון שול, האט אים ארויסגעווארפן, יענער האט זיך גע'גט נעבעך און ער איז אנגעקומען דא אויף אמעריקע און ער וואנדערט, אבער יצחק לבנה שטערן דו ביסט אויך נישט בעסער, דו גייסט אויך אויסקוקן אזוי, ווייל דו ביסט דער זעלבער שייגעץ מיט די בחורים, און ווען איך האב אים געזאגט רבותי. לאמיר זיך אונז צוזאמען נעמען, לאמיר אונז נישט טוהן די זאכן וואס אונז טוה מיר, לאמיר אונז אנהייבן צו מאכן אז א יונגל זאל האבן צו וועם צו גיין צו קאמפלעינען, און לאמיר האבן אז א מיידל זאל האבן צו וועם צו גיין צו קאמפלעינען, האט עטס ענק אויסגעלאכט, שוין, דער תנא דבי אליהו ברענגט פארוואס איז דא יעדע פופציג יאר איז דא מלחמות, איר קענט זעהן אין תנך שטייט ותשקט הארץ ארבעים שנה חמישים שנה, פארוואס איז יעדע פאר יאר דא מלחמות, דער אייבערשטער וויל אויסהארגענען די ממזרים, ווייל שטעל דיר פאר משיח

סאקמער, ביי מיר איז געווען אין באשעפער פאר סאקמער רב, און נאכן סאקמער רב איז געשטארבן האט'ס עטס אויפגעגעבן דעם באשעפער, אונז האמיר אבער נאך נישט אויפגעגעבן, אונז האלטמיר אז די פראגרעמס טאר מען נישט נעמען, און זאליקע לויפט ארום ווי א געשוואלענער מענטש, ער ווייסט וואס צו טון, זי האלט מיך אין איין אטעם, דו ברעכסט אראפ זאלי און זי ווילן זיך ארויסזעצן מיט דיר, מיט מיר קענט עטס נישט זיצן, עטס עס געדארפט זיצן מיט מיר פאר עטס האטס מיך ארויסגעטראגן פון בית מדרש, האב איך ענק דעמאלטס געלאזט א קללה, וואו עס וואוינען אידן, יעדער קוקט עס צו און קיינעם באדערט עס נישט, אז מען טאטשט קינדער, עט נישט זיין קיין מנוחה, געדענקט איך האב עס געזאגט.

עטס האטס אבער נאך פארקויפט פאר יעדן אז עטס זענט די מאמינים, יעדער ארום און ארום זענען די גוים, די שקצים, ער איז אפיקורס, די אויף דעם האט דער רבי געזאגט א האלבער ציוניסט, ער לעבט שוין אין ציוניזם פערצן יאר און דרייסיג יאר, די אלע זאכן זענען געווען אויסגעזויגן פון פינגער שטותים, ער האט געפירט א מלחמה און ער האט עס פארפירט, ער איז געפארן אויף ארץ ישראל, געפארן צום בעלזער רב, האט מיטגענומען אפאר יונגעלייט ווייזן זיין כולל, שמעיה גרינבוים מיט נאך אפאר מיטן פאשעראנער רב, די. פייגער טעמא. עניוועי, אז דו קומסט צום בעלזער רב, יא, האסט זיך געדארפט אראפזעצן. ער האט זיך נישט אראפגעזעצט ווייל ער האט געמאכט א דעד מיסטעיק וואס ער האט געמאכט ווען ער איז געפארן אויף די שיף און ער האט נישט געהאט וואס צו טון און ער האט געפיגורירט וויאזוי גיימיר פירן די מלחמה און ער האט געהאט סענדער דעם דייטש מיט נאך שקצים האבן אים צוגעהאלפן. קודם איז אויסגעגעבן פון די רבנים פון אמעריקע. אז דאס גאנצע ענין פון די מדינה און ציונות דאס איז ביהרג ואל יעבור. שוין, ווען זיי די רבנים אין ארץ ישראל האבן דאס געזען האבן זיי געוויסט דא קומט צייטן וואו איך רעד מיט זיי, און דא האט ער דאך מחליט געווען אז ס'איז נישט סתם אן עבירה, ס'איז ביהרג ואל יעבור. שוין, ער האט דעם איד נישט געוואלט אויפנעמען, ער האט געזאגט זאל ער זיצן וואו ער איז, און אזוי געווען אלע רבנים. דאס הייסט מתוך חומרא שהחמרת בתחילתו הקלת בסופו. קיינער האט שוין נישט געהאט וואס צו רעדן מיט אים, אז ביי דיר איז שוין אפגעפסק'נט ס'איז יהרג ואל יעבור, וואס האב איך שוין צו טענה'ן מיט דעם. במשך די יארן האט ער אליינס אנערקענט אז ער איז נישט געווען גערעכט.

געשעפט. די עיקר וואס איך וויל זאגן פארן עולם איז די קאראונע איז צוריק געקומען זיי האבן געוויסט סגייט זיין א סעקאנד וועיוו ווייל זיי מאכן דאס דאס איז נישט אז סגעקומען סדא רשעים זיי האבן געוואלט אונטערברענגען אין די וועלט און א גרויס טייל האט געהאט צוטון אז מען האט געוואלט אונטערברענגען מדינת ישראל מען האט געמאכט דעם ירושלים האט מען געמאכט אין דעם קאונסיל זיי זיצן נישט רואיג די אראבער זיי האבן נאך די אלטע טעקניק זיי האבן אונז געגעבן גוטע געזאלצענע הערינג און זיי האבן אונז געגעבן אזאלכע קריגלעך פול מיט לופט מען האט עס געפענט עס איז אריין

ווי געזאגט ס'קען נישט זיין אז ער ליגט דארט ווייל די גויטע האט געהאט א הויז, ס'איז געקומען עפעס איינער וואס האט פארקויפט אזאלכע דראגס, נישט מעדיקל, ער פארקויפט ווייטעמינס, כ'דענק נישט וויאזוי ער האט געהייסן, ער איז געווען דארט ווען איך האב געמאכט די מקווה, זענען געקומען מיט זעקס חברה זיי גייען אויפגראבן רב נחמן, כ'בין נאך אליין געשטאנען כ'האב געזען ווי זיי האבן אראפגעגראבן, די גויטע האט געהאט א סעלער און די סעלער איז געווען הויעך דרײַ מעטער, דרײַ מעטער הייסט נײַן פיס, א געגאסענעם סעמענטענעם סעלער, פארשטייסט? און איך זאל זאגן אז ביי די. טיר ווי מען קומט אריין, דארט איז געווען דער סימן אז דארט איז געווען ר' נחמנ'ס מצבה, דאס איז אזוי אמת אזוי ווי זיי זאגן אז היינט איז ערב פורים, ס'איז נישט אמת, ס'איז ליגן, איך קען גראבן, איך קען בויען, ווען דו גראבסט אראפ פאלט פון אלע זייטן ווענדלס און די ווענט ארום און ארום פאלט אלעס אריין, נאכדעם מוז מען קומען מיט א טרעקטער מען דארף עס אויסקלינען, סאו איך וועל זאגן אז מען האט געמאכט פונקט ביי די טיר פון איר הויז, דארט האט מען געמאכט אז וואס אז דארטן ליגט ר' נחמנ'ס קאפ, יא דארט וואלט ער ווען געקענט. עניוועי, ס'איז א בלאף, די גאנצע זאך איז א אויסגעטראפענער בלאף פון מעכעלע דארפמאן מיט נאך אפאר אלטע אידן, ס'איז שקר און בלאף. עניוועי, למעשה, לאמיר זאגן אז מ'האט אים יא, צו ער ליגט יא צו א מעטער ארויף צו א מעטער אראפ, די אלע שטותים, און יעצט געטראפן ביים ציון אליין איז געווען זעקס מענטשן וואס זענען אינפעסטעד מיט קאראנע. איך ווייס אין אמעריקע איז נישטא די גרויסע רעבישע הויפן, נאבאדי ריעלי קערס פאר דעם ענימאר, אונז זעמיר נישט אזוי ווייט אינפעסטעד דערמיט, ווייל יעדער איז פאר זיך, די גרויסע רעבישע הויפן, די גרויסע רעבישע ח. חתונות, דאס פארצירט, מ'מאכט, יו זשעפערדייז פיפלס לייווס, דעטס וואט יור דואינג, ענד איטס דעדלי ראנג, נאר ווער קערט דען, בעלזער רב מוז ווייזן די גאנצע, למשל לאמיר אהערנעמען בעלזער רב, בעלזער רב, ער פירט א שיינע עדה, ער פירט עס נישט, פירט עס פארן, ער האט א גוטן נאמען, דעטס אלל, דער נעים, דער נעים איז בעלז, א אלטער נאמען, בקיצור, האט מען דארטן א אלטן נאמען, און מ'פארט מיט דעם.

איך מיט מיינע חברים האבן דאס שוין דורכגעשמועסט און צאם דעסיידעט אז מען טאר נישט, ווען מען נעמט דעם מעדעצינען טאר מען נישט פאסטן יום כיפור, נישט נאר דאס, וועט מען נאך גייסן פארדעם זיך האבן ביים לייב קיכעלעך, ספעשל קענדיס און זאלן טון בכלל נישט אפיר עפעס זיך שונא בשם א קינדער, שוין, ס'איז געקומען יום כיפור, איך האב דעסיידעט איך הער זיך אויס פון יארן, איר זאגט מיר לאמיר גיין מיט די ראטן אז די דאקטער זאגט מען זאל נישט פאסטן גיין מען פרעגן א רב. נו, איך ווייס דאך שוין וועלכע רב צו פרעגן ווייל לויט אייך איז ממש שוין קיין נארמאלע רב נישט דא. און א באקאנטן האב איך געהאט וואס איז געווען א שטיקל צייט פריער וואס ער האט געוואלט פאסטן תשעה באב, איז ער געגאנגען פרעגן א דיין, און דער דיין האט אים געזאגט ניין יא דו מעגסט פאסטן. אפאר טאג נאך תשעה באב איז ער געשטארבן.

האב איך מיך נישט געקענט באליין וואס זאל איך דא טון, האב איך אנגעהויבן צו פאסטן, עס איז געקומען צען אזייגער, האב איך געמיינט כ'חלש שוין, איך וויל נישט זאגן וואס, האב איך שנעל גענומען עסן, איך בין שוין אריינגעפאלן אין בעט אריין, איך בין שוין קוים געקענט ארויסגיין פון בעט נאכמיטאג, ווייל איך האב גרייט צו פרום געווען האב איך געהאלטן, סאו איך וויל דיר זאלסט טרעפן פיין, וואס טוט זיך דא? דא זאגט ער פרעג דעם דאקטער, דער דאקטער זאגט, דער רב זאגט אנדערש גיי צו א צווייטן רב, וויפיל צו רבנים זאל מען גיין, איך פארשטיי דאס נישט. איך פארשטיי איך האב פארשטאנען פון אייך ס'דא אדער יא אדער ניין אין יעדע הינזיכט, אדער מען א שייגעץ אדער מען א נארמאלע מענטש, דארף נישט זיין קיין צדיק, טו נאר נישט קיין עבירות, וועסט טוהן עבירות טוה עס אליין, טוה נישט מיט אנדערע, אבער אז די דאקטער זאגט מיר אז איך זאל נישט עסן און גיין צום רב, זאל איך פרעגן דעם רב, דאס איז דאך רוב די פראבלעם ביי אונז, אז מען פרעגט דעם רב א שאלה, וועגן דעם דאקטער, און דעם דאקטער פרעגט מען א שאלה וועגן דעם רב. איך האב געזאגט צו די רבנים זענען משוגע זענען ערליך איך איך זאג נישט איך ווייס נישט איך האב געזען ביי די קאראנע ווען די דאקטוירים האבן געהייסן מען זאל צושפארן די שילן זיי האבן געעפענט די שילן נאכדעם געקומען די פאליס און און די זאך חסידישע רבנים זיי זענען נארמאל די רבנים זענען זיך נישט נארמאל וואס זאל איך דא טוען? זייט פוירטליך וויל איך זאלסט זיך אביסל מער מסביר זיין איך קען עס נישט פארשטיין אז די דאקטער זאגט מיר אן איך טאר עס נישט עסן.

זעהט אז דא ליגט גרויס געלט, דא איז געלעגן מיליאנען דאלער. איינער האט מיר געזאגט אז ער האט גערעיפט א אינגעל אין א מקווה, און ער איז געלאפן שנעל צום רב, און דער רב האט גערופן משמרת הפיפיק, און ער האט באקומען הונדערט אלפים, דאס אינגעל. עניוועי, וואס איך וויל זאגן איז, דא געלעגן מיליאנען. אזוי ווי איינער האט מיר מסביר געווען, ער האט געהאט נעבעך צוטון מיט איינעם, ער האט געטאטשט, זיין ווייב האט געזאגט, אזויפיל געלט געסטו אויס פאר דעם? סאו ליסן, א לויער קאסט אויך געלט, און איך קען אויך דארט פארלירן, און בלייבן אין אלע צייטונגען, אז ס'איז א שווייג לוינט זיך עס מיר. סאו דאס איז בעיסיקלי וואס דא גייט פאר. יעצט, לאמיר צוריקקומען צו אונזער זאך. האבן זיי געטענה'ט אז נחום ראזענבערג וויל דא מאכן מיליאנען. און איך האב זיי געוויזן, נישט יעדער איז אזוי הונגעריג ווי זיי. עניוועי, למעשה, זיי ווארטן, זיי האבן געווארט, היינט ווארטן זיי שוין נישט, זיי האבן געווארט אז איך זאל בעטן פון איינעם געלט, מענטשן פלעגן אפערן געלט, דו ווייסט נישט. נאר וואס, איך בין, איי דאנט געט האט פאר מאני. איז למעשה, האבן זיי געזאגט אז איך טו דאס נאר וועגן דעם, ווייל איך וויל דא זיין א שותף מיט זייער גרויסע פראפיטן. ווען זיי האבן געזען אז ס'נישט אמת, האבן זיי צוגעשפארט, זיי זענען אין באנקראפסי. איז די זעלבע דא אויך, דאס וואס איך זאג מען זאל פרעגן נאך דעם א רב איז נאר פשוט ווייל זיי האבן טענה'ן און זיי טענה'ן אה ער נעמט, זיי האבן שוין געשריבן א בריוו אויך, דו נעמסט אלע שווערע הלכות אויף דיר און וויאזוי ווער ביסטו ווער, איך ענטפער נישט די שטותים ווער ביסטו, איך ווייס אז ווען ס'איז געווען יעצט און מ'האט דא געמאכט אין די פאוקענאוס האט מען געמאכט דארטן קאנטריס און מ'האט געדארפט האבן איינער זאל מכשיר זיין דארטן צו עס איז א קוואל צו נישט, האט מען נישט געטראפן קיין איין רב. יעדער האט זיך ארויסגעדרייט, איך ווייס נישט, איך קען נישט, און אהער מיט אהין, איך האב נישט קיין שימוש אין דעם, איינציגן רב וואס זיי האבן געטראפן א נארמאלן מענטש איז געווען מיך, ווייל איך האב אין דעם שימוש יארן יארן געהאט אין רוסלאנד, ווען מען האט גע'טובל'ט טויזנטער און טויזנטער פון פרויען ביז מען האט געבויעט מקוואות, און יעדע זאך געווען דורכגעשמועסט אדער מיט רב אלישיב, אדער מיט ר' שלמה זלמן אויערבאך, אדער מיט רב ווייס, אלעס געווען דורכגעשמועסט יעדע זאך. פונקטליך, ס'איז אפילו געווען דורכגעשמועסט א זאך וואס איך האב געפרעגט דעמאלטס ר' שלמה ז ל, נישט ער, איך האב געפרעגט רב ווייס, זאג מיר, ווען איך קום אן אויף א פלאץ און ס'נישט דא קיין מקווה, איז וואס איז בעסער צו טון, מ'זאל זיי לערנען קודם טהרת המשפחה און זאלן גיין זוכן א מקווה ערגעץ אין אן אנדערע שטאט, אדער מוטב שיהיו שוגגים? האט ער געזאגט, זאג זיי גארנישט, מוטב שיהיו שוגגים. האב איך געזאגט, ס'איז דא א סוגיא דארט אין מסכת ביצה, אז ביי דאורייתא זאגט מען נישט מוטב שיהיו שוגגים, תוספות זאגט מען עסט דארטן, די גמרא זאגט מען עסט דארטן. ביז חשיכה, אבער ביי דאורייתא זאגט תוס' זאגט מען דאך נישט מוטב שיהיו שוגגים מען זאל זאל יא זאגן, נו איז דאך די חשבון איז אז איך זאל זיי זאגן גיי זוך ערגעץ א מקווה וועלן זיי דאך נישט גיין, האט ער געזאגט זאלסט נישט זאגן קיין ווארט, האט ער מיר געזאגט ס'איז דא א פסוק אתם ולא אתם אפילו שוגגים שטייט דארטן ווען מען רופט דעם ראש חודש אז די בית דין האט עס אויסגערופן שטייט דארטן אתם אפילו שוגגים אתם אפילו מזידים. פייק האט געשריבן, אפילו מזידים? האט ער געזאגט ס'קען נישט זיין סתם אזוי במזיד, גיי טוהן זינד במזיד איסורי כריתות, און די פסוק מיינט צו זאגן אפילו מזידים וואס די די בויעסט די מקוה ווייסט אז זיי זענען עובר אויף כריתות און זיי ווייסן נישט, דעמאלטס לאז עס אזוי, אזא הייליג ווארט כ'ברענג עס אין מיין ספר. און דער מענטש האט געהאט אויסער ווי געווענטליך סייעתא דשמיא. למעשה האבן זיי אנגעהויבן דעמאלטס די גאנצע צייט מיט מיר אז איך וויל דא ווערן א יורש מיט זייערע טמא'נע געלטער. נו שוין, וואס גיי איך זאגן זיי נישט? ווייס איך סאטמאר איז דאך עניוועי אייביג באשטאנען נאר אויף צדקות און צניעות און און יראת שמים און זיי האבן קיינמאל נישט געמיינט גארנישט נאר דעם הייליגן באשעפער. פארשטייסט? די אלע פראגרעמס וואס מ'נעמט יעצט. טעם און קאור מיט די אנדערע. מיט דעם מיינט מען דאך נאר דעם באשעפער. אבער נישט צו דעם באשעפער חלילה גייען געבראכן. נישט האבן קיין תורה טוהן נישט האבן קיין אידן. פארשטייסט? אלעס איז לשם שמים. עניוועי. איז אזוי ווי זיי האבן אנגעהויבן מיט דעם לשם שמים ביזנעס איז געווען א גרויסע פראבלעם ווייל זיי האבן געמיינט אז איך מיין זייער געלט. יעצט אז זיי זעען אז איך מיין נישט זייער געלט. איז אנדערש, אבער דעמאלטס ווען איך וואלט ווען אנגעהויבן מען זאל גיין פרעגן א דאקטאר וואלטן זיי געזאגט ביסט משוגע אונז זעמער רבנים פון ווי מיר אונז לעבן וכי תאמר מה נאכל, איז וויל איך דיר עס וועריפייען און קלאר מאכן די גאנצע זאך אז די גייסט פרעגן א דאקטאר מוזטו פרעגן א דאקטאר וואס ער איז א שומר תורה ומצוות אזוי ווי איך און אזוי ווי די וואס זיי ווייסן פון דעם חומר האיסור פון עסן יום כיפור און ממילא אז יענער דאקטאר זאגט דיר אז די זאלסט עסן דארפסטו צו קיין נישט גיין, ווייל ער איז דער רב אליינס, דעם איז ער דער רב, כ'האב עס נאר געזאגט, איך האב דאך געוואוסט ס'וועלן זיך אנרוקן די אלע רבנים, ער נעמט אונז צו די פרנסה, עס איז מקקקח מקקח פרנסה, ער זאגט מ'זאל גיין צום דאקטער, איך זאג ווייסטע וואס, נאכן דאקטער גיי צום רב אויכעט, אבער דאס נאר אויף לולב צו שאקלען, איך האב דיר גראד געזאגט, אויב זאגט ער אנדערש ווי דער דאקטער, שלאג כפרות מיט אים, סאו אויב דו קענסט נישט גיין און דיינע דאקטוירים זענען די. טוירים, וואס זיי זענען שומר תורה ומצוות און זיי ווייסן וואס דאס הייסט יום כיפור, זיי ווייסן וואס דאס הייסט פאסטן, דארפסטו טאקע נישט גיין אין ערגעץ, זאלסטו עסן אזוי ווי דער דאקטער האט דיר געזאגט. און איך האב דיר געוואלט דאס ענטפערן ברבים אז יעדער זאל וויסן וואס די תשובה איז. יעצט איז שוין צוריקגעקומען אין ארץ ישראל, ס'איז שוין דא חולי קאראנע, און שוין דא נאך נייע, און ס'איז אויך דא אין אומאן איז דא זעקס וואס מ'האט געטראפן, נאר די רעגירונג דארט איז נישט דיינע בהמות, זיי האבן זיי געטראגן עפעס אין א האטעל, זיי באצאלן פאר דעם, און זענען ווייט אוועק פונעם שטאט, דעטס איט. מען רעדט צו ענק מען זאל נישט פארן, אבער איך מוז פארן איך מוז, רבי נחמן האט געזאגט, ער האט נישט געזאגט און ביי מקום סכנה האט דער אייבישטער געזאגט ונשמרתם לנפשותיכם ס'איז א מקום סכנה האט ער מוותר געווען, און רבי נחמן האט געזאגט, קודם האט ער נישט געזאגט און אז ער האט געזאגט איז א זאגן נישט געזאגט נישט אין אזא צייט ווי יעצט, פארט יעדער יעצט אויף ארץ ישראל, ארץ ישראל די גרעסטע מקום סכנה וואס ס'איז, מען. מען שטעלט דיך אריין אין אייסעלעישן אויף צוויי וואכן. אבער נאכדעם גייסטו ארויס און שטופסט דיך צווישן עולם, צווישן די חסידים, איינער האט מיר היינט אפגעקאלט פון ארץ ישראל, איך ווייס צו ס'איז אמת, נאר איינע פון די רעבעס וואס האבן יעצט איבערגענומען האט אויך באקומען קאראונע, עטס מיינט זיך זיי זענען די איינציגע ווער ס'קען נישט קריגן קיין קאראונע איז נחום ראזענבערג, נחום ראזענבערג קען נישט קריגן קיין קאראונע, עטס ווייסט פארוואס? ווייל מ'האט מיך געלייגט אין חרם, די קאראונע האט מורא פאר א חרם, אונז האמיר נישט קיין מורא, די קאראונע האט מורא, אבער אדער דען דעט אלע רעבעס, איך הער די בעלזער רב האט אויך געקריגן חלילה קאראונע, ער איז דא דא יעצט איינע פון די דיינים אין סאטמאר פון די חשובסטע דיינים זאגט מען איך ווייס נישט ווער דאס איז, מ'האט יעצט אויך באקומען.

איך האב גערעדט דארטן אז די בחורים זאלן גיין דאווענען אין בית מדרש ווייל ס'איז ליידער געווארן אביסל אזוי מען האט נישט געקענט גיין. וואס איך פארשטיי נישט איז, איך בין א תלמיד שוין היינט פון אייך, איך האב מיך אויסגעלערנט פון אייך שוין די לעצטע יאר אין אייער האטליין אז א מענטש מוז וויסן וואס ער האט צו טון, ער מוז גיין גראד און נארמאל און ער שטעלט קיינמאל נישט איין. אין יעדן בנין וואס איך האב מאך איך זיכער אלע ווייאלעישאנס זענען געפיקסט אויפן ערשטן מינוט, נאר בעפאר כ'האב אייך געהערט האב איך נישט אזוי געטוהן, איך האב מיך אויסגעלאכט אויך אביסל, קום איך לאך מיך שוין היינט זייט ס'פויל קיינמאל נישט אויס פון א געזעץ, אלעס מוז פארן אזוי ווי ס'דארף צו זיין, ווייל איך האלט איר זענט גערעכט, א מענטש זאל זיין אויפן גראדן גראדן וועג, אזוי דארף ער גיין, און מיר שטעלט קיינמאל נישט איין, איז אזוי.

טאמער דארף איך גיין אין בית מדרש אליין איך וויל דארף איך גיין אין בית מדרש זאל איך גיין מיט א מאסק אבער אונזער עולם גייט דאך נישט מיט א מאסקעס מאנסי קרית יואל בארא פארק וויליאמסבורג מ'גייט נישט מיט א מאסקעס אין פלארידע גייט מען מיט א מאסק אבער אין אנדערע סטעיטס גייט מען ווען דער איד גייט ארויס אין וויליאמסבורג אין א געשעפט א גראסערי מוז ער גיין מיט א מאסק ער גייט אין פארטשעס גייט ער מיט א מאסק.

די קינדער דארט די רוב סופארט פילן א דאקטער שאלה, יום כיפור שטייט אויך אז דער חולה זאגט ער דארף עסן דארף ער עסן אפילו דער דאקטער זאגט ער דארף נישט עסן קומט אויס איך האב נישט קיין שאלה לויט ווי איך האב געלערנט פון אייך אויב איז א ספק פיקוח נפש בלייב אינדערהיים און איך בין אינדערהיים אבער דער באשעפער האט מיר געגעבן מאר פארטשענעט אז איך ברוך השם איך קען זיין אינדערהיים איך קען אלעס טון פון דא אויך אז איך מוז ארויסגיין גיי איך ארויס מיט א מאסק.

ער איז צוריקגעקומען פון אונטערוועגנס ווייל די רויבערס זענען אים נאכגעלאפן, עניוועי ס'זענען די אלע זאכן נישט וויכטיג, ער פלעגט אריינקומען אין די שטאט און ער פלעגט צוגיין צו די צובראכענע הייזער און ער האט געזאגט איך בין דער נייער שטאטס רב איך האב איבערגענומען די שטאט מיט א קנין, איך האב זי איבערגענומען פונעם רב מיט א קנין, און איך בין גוזר עטס זאלטס ארויסגיין פון די הייזער, און זענען ארויס, דאס איז זיכער אז ס'איז געווען די זאכן, ס'איז היינט אויך דא נאר נישט אין די גרויסע שטעט. זיי פלעגן וואוינען אין די מדבריות, אין די אזאלעכע צובראכענע הייזער. יעצט די פרוי וואס האט געטענה'ט אז א שד האט מיט איר געוואוינט די חוטשער, די נישט געווען קיין בהמה וואס האט עס אויסגעזויגט פון פינגער, זיי האבן געוואוסט פון די ספוקי סטאריס, האט זי דאס געוואלט יעצט אויך אויסניצן. ס'אבער נישט אמת געווען ווייל די די שד וואלט נישט אנטלאפן, ער האט נישט קיין מורא געהאט פאר קיין מענטשן. אה, ס'איז נישט מיינע ביזנעס. ס'איז געווען א געהעריגע פראסטיטוט, א זונה, אזוי ווי אסאך זענען געווען. נאר כדי ס'זאל נישט זיין נאסר לבעלה, האט מען געמאכט א דריידעלע. און עס איז געקומען דער סאטמאר רב'ס זיידע, געשריבן א גאנצע תשובה אויף דעם, אזוי איז דאך עס מפורסם געווארן, מ'וואלט נאכנישט געוואוסט די גאנצע חוטשער פרשה, ער האט זיי געוואלט ראטעווען, האט עס ארויסגעשריבן, די גאנצע זאך האט שוין יעדער געוואוסט ווער דאס פון וועמען מען רעדט, אבער עס האט נישט געפעלט קיין זנות, עס האט נישט געפעלט קיין שידה מיט שיידעס, עס האט נישט געפעלט די אלע זאכן, די זאכן זענען הונדערט פראצענט אמת, נאר צו מיט איר האט געוואוינט א ש. נישט א מענטש, דאס איז די שאלה. אויף דעם האמיר אונז נאך אסאך דן צו זיין. ווען א פרוי קומט צו א בית דין זאגט א שד האט מיט איר געוואוינט צו זי איז מותר לבעלה צו נישט, קען זיין זי איז עניוועי מותר, ווען ס'איז אן אשת כהן איז אסור אפילו באונס, אבער למעשה דאס איז די שאלה, די שאלה איז נישט צו דארט איז געווען אזא זאך, ס'איז געווען אין אלע פארלאזטע שטעט און פארלאזטע הייזער איז געווען די זאכן, און ס'איז נישט סתם א מעשה וואס כ'האב דיר געברענגט פון קב הישר, ס'איז א מעשה וואס ווערט אראפגעברענגט. באנוצט עס, און דאס איז געווען די אמאליגע פאליטיקס, ביי די גרעסטע עשירים, די שידעס אייניקלעך, און קינדער און אייניקלעך זענען געווען די גרעסטע עשירים איבעראל, און זיי זענען ארומגעלאפן צו דעם רב, צו יענעם רב, און זיי האבן זיך געכשר'ט דאס חזיר פיסל, דאס אלעס, עס מיינט גארנישט, היינט וואלטן זיי נישט געדארפט דאס אלעס טון אויך נישט, היינט פאר זייער געלט וואס זיי פארמאגן וואלטן זיי געקענט זאגן מ'מעג לכתחילה, מען וועט נאך אריינקומען אין סאטמארע בית מדרש מיט א אויסגעטונענע נקבה און וואוינען מיט איר יום כיפור ביינאכט, ס'איז אקעי, ווי אר אן די רייט טרעק. דאס איז די ערשטע זאך וואס איך וויל דיר זאגן וועגן דעם. ס'איז אויך דא אין די מעשה ביכלעך אז אין נודע ביהודה'ס צייט האבן זיך אריינגעכאפט אין שטעט אזאלכע שדים מיט שיידעס און דא און דארט. נודע ביהודה איז געווען טאקע אין די צייט פון מיין זיידן רבי אנטשל טשענגערע. עניוועי, איז למעשה ס'איז אמת. ס'איז נישט קיין משל, ס'איז נישט קיין סתם עקזעדזשערעישן. יעצט לאמיר גיין ווייטער. למעשה, דו פרעגסט וועגן דאווענען. איך וויל דיר זאגן, דו ווייסט נישט ווי גערעכט דו ביסט. דו ווייסט נישט וויפיל מענטשן פאלן נאך היינט ווי די פליגן. די אלע וואס זענען געזעסן אינדערהיים זיי האבן גוט געטון. ס'איז דא א איד דא וואס ער האט דא געוואוינט, ער האט געהייסן צוקער, הרב צוקער, ער איז געווען א געהויבענער איד, ער איז געווען א מלמד פון דרדקי קינדער, און ער האט געדאווענט דא אין די מירער מנין, ער האט זיך איינגערעדט אז ער מוז האבן א מנין אויף פסח, איז דא א איד, און זיינס א גוטער חבר נאך פון יונגע יארן, און ער האט אים געבעטן איך בעט דיך רב צוקער דאווען נישט מיט קיין מנין, איז דא א אינגעל אין די גאס, ער זאגט איך קען נישט פסח דאווענען אן א מנין, און יענער האט אים געבעטן בתחנונים.

און אזוי, און האט נישט געגעבן קיין עליה אנדערש, האסט געוואלט האבן אן עליה האסטו געשטאנען אויף דיין פלאץ, נישט געקומען צום ספר תורה, און פון דארט האסטו געזאגט דעם ברכו, שפעטער זענען געקומען די משוגעים וואס האבן איבערגענומען די שול, זיי ווילן איבערנעמען די שול, די פרומע, און זיי האבן אלעס מבטל געווען, און וועגן דעם האב איך אויפגעהערט דארט אויך צו גיין, גיי איך אויף מאנהעטן, דארטן האב איך עס נאך, אבער די צופארן ביז מאנהעטן און דאס אהיימקומען אדער איך גיי די ברידזש איז אויך גענוג איינגעשטעלט, הגם יעדער גייט מיט א מאסק אין די גאס. אבער דארטן איז נאך דא יעדער איינער נאך מיט די מאסק אזוי ווי עס דארף צו זיין. נו, די חסידים פאלגן נישט, דערפאר פאלט פון זיי שטיקער. יעצט, דו זאגסט דו גייסט נישט צום דאווענען, דו ביסט גערעכט, דו טארסט נישט גיין דאווענען, דו ביסט אין די עלטער מיט אזויפיל מיני מייכעשלעך אז דו טארסט נישט גיין דאווענען. איך זוך אויך א שול ווי עס איז נישט דא די אלע זאכן, האב איך געזאגט, ברוך השם היי-יאר געפאלט זיך דאס ערשטע טאג שבת, האב איך דאך נישט קיין פראבלעם מיט קיין תקיעת שופר אויך נישט, איך קען גראדע, איך בלאז, איך פלעג פארן אין רוסלאנד און אין אוקריינע, איך האב איבעראל געבלאזן. מיך אויסגעלערנט א באיאנער איד, נחום דו פארסט אזויפיל ארום איך וויל דיך אויסלערנען, ער בלאזט אין באיאן שופר, איך בלאז שופר א מחיה, איך האב נישט קיין שום פראבלעם, איך ברויך אויך נישט קיין מנין, איך קען דאווענען אינדערהיים אויכעט, ביז פאר אפאר וואכן צוריק האב איך געדאווענט אינדערהיים יעדן טאג, און אפילו נישט געפארן אויף די איסט סייד, לעצטנס האב איך אנגעהויבן ווייל זיי זאגן אז ס'איז געווארן שוואכער, אבער יעצט אז ס'קומט צוריק דארף מען ווייטער אנהייבן צו וואטשן, דאס וואס איך זאג וועגן די בחורים איז אזוי, דער בחור איז אזוי אין מקווה גייט ער און ווייקט זיך, קראצט זיך, פארשטייסט? דארט קעטשט מען דאך די דיזיזעס, און נאכדעם גייט ער נאך אין טוילעט און ער ווישט זיך אפ די הענט מיט דעם גרויסן האנטוך וואס יעדער ווישט זיך אפ דערמיט. דאס אלעס טוט ער. ער האט נישט קיין סאושעל דיסטענסינג, פארקערט מען שטופט זיך אין אים אריין ווייל ער איז דאך א בחור מען זוכט אזא מחילה, ער שטופט זיך אין יענעם, יענער שטופט זיך אין אים אריין, און אינמיטן וואקסט אים דער פיפי. יענער פילט עס און ער שטופט זיך דארט די הענט ארום און ארום, דו ווייסט דאך יא וואס עס גייט פאר, איך דארף דיר נישט זאגן, איז ווען איך זעה אז זיי דאווענען סאושעל דיסטענסינג אין בית מדרש אויך, זאג איך אים העי ליסען, זיץ אינדערהיים און דאווען, אין שול איז וואן אן טאפ אוו די אדער, מען טאטשט זיך, מען פילט זיך, און מען טוט וואס מען טאר נישט, איך האב עס ארדנטליך זאגן אז ער זאל נישט קומען אין שול שוין נישט דאווענען אויך נישט. איים נאט גאנע סעי דעט, ער דארף קומען. איר זענט פטור, איר זענט א עלטערע איד, איר האט מייכעשלעך, איר האט מעדעצינען, איך בין אויך פטור, איך בין נישט געגאנגען ביז ביז אינמיטן שווערן אינמיטן תמוז בין איך נישט ארויס געגאנגען בכלל און איך בין נישט געגאנגען דאווענען, איך פלעג ארויס גיין, מען פלעגט מיך קומען אויפפיקן מיט א קאר וועגן פארן צו מקווה, דאס האב איך יא געטון, אבער אדער דען דעט, און איך בין זייער צופרידן, איך האב עס געטון ווייל כ'זאג אייך די אמת, כ'האב געטראפן איין מקווה וואס מען האט גענוצט, זיי זאגן עפעס אז זיבעציג פרויען האבן זיך שוין געטובלט דארטן, ווייל מען האט מיך שוין גערופן צוויי דריי וואכן נאכדעם ווען מען האט עס שוין גענוצט. דאס איז געווען אין די פאלקענאוס, און וואס האט זיך אויסגעלאזן פון די אלע זאכן? בני נידה דאורייתא לכל הדעות, און דאס איז דער אומגליק, יעדער זעהט א וואסער טובלט מען זיך, עניוועי, סאו וויל איך דיר זאגן, איך האלט נישט אז דו ביסט נישט גערעכט, איך האלט זיי זיץ אינדערהיים אז דו קענסט בלאזן שופר, דאס יאר נישט קיין גרויסע פראבלעם עניוועי, ווייל די ערשטע טאג איז דאך שבת, דער אייבערשטער בלאזט פאר אונז שופר, אונז האמיר פרובירט פאר א יאר, די גמרא זאגט כל יעדן יאר וואס מען בלאזט שופר בתחילה לא מריעין לו בתחילתו, בסופו טוט מען זיי נישט שלעכט צום סוף, אונז האמיר אלע געבלאזן שופר און מען האט אונז. יא שלעכטס געטון, מ'האט צוגענומען אזויפיל פון כלל ישראל און מ'איז מיר נאך נישט פטור פון די מגיפה. פארוואס? וועגן דעם ווייל אונז האמיר געבלאזן שופר מיט פול מיט זנות. מ'איז אריין אין שול האט מען געכאפט א בחור'ל, מ'איז געגאנגען אין מקווה האט מען געכאפט א בחור'ל, מ'האט געכאפט א מיידל, מ'איז געגאנגען, די זיידע איז אהיים געקומען פרי און די טאטע האט נאך געדאווענט שפעט ביי מנין, מ'האט סאקמער קאקמער זיך געשטופט, האט מען דערווייל מזנה געווען מיט די טאכטער. אונז ווייסט מען וואס דא איז פארגעגאנגען, אונז האמיר דאך געפירט דעם גאנצן בוך. סאו די שופר מיינט נישט מ'האט געגעבן א בלאז טוט טוט. געזאגט, מיינט מען האט געבלאזן, מיט תשובה געטון, דעמאלטס עט מען זיי נישט שלעכט טון צום סוף, זעט אויס אז האמיר נישט תשובה געטון, קוקטס וואס א פנים אונז האמיר דאס יאר, יעצט גייט דער אייבערשטער בלאזן שופר, יעצט עמיר זען וויאזוי ער וועט בלאזן שופר און וויפיל אונז מיר מאכן הכנה צו דעם, עניוועי, סא איך האלט אז דו ביסט הונדערט פראצענט גערעכט זאלסט נישט גיין, איך גיי אויך נישט, איך האב נישט וואו צו דאווענען, אזוי פאר איך אויף ארץ ישראל. כ'האב אנגעפרעגט די דאקטוירים דארט זאגן זיי קום נישט קום נישט ס'לוינט זיך נישט ווייל ס'האט זיך צוריק געקייקלט א מגיפה ס'האט זיך אנגעהויבן נאכאמאל די גאנצע מגיפה ס'איז שוין דא אזויפיל אזויפיל טויטע די וואך אליינס און די אלע איז עס אין שטעט ווי ס'איז דא אסאך היימישע מענטשן בית שמש בני ברק זיי ווילן עס צילן רויט אז ווער ס'קומט פון דארטן זאל מען נישט אריינלאזן אין ערגעץ ס'איז אן אומגליק וואס גייט פאר עטס ווייסטס נישט וואס גייט פאר איז זאגן זיי מיר קום נישט קום נישט, קום נישט, פרעגט מען מיך נו ווי עסטו דאווען, זאג איך כ'וועל דאווען ביי מיר אינדערהיים, אדער כ'וועל גיין דא אין בית יעקב אוהב שלום וואס מורה נידלמאן הייסט יעדער זאל גיין מיט א מאסק, און אפילו מען גייט נישט מיט א מאסק ס'איז דא פאר יעדן איינעם איז דא סאושעל דיסטענסינג, אין די שול פלעגן אריינגיין זיבן הונדערט אידן און היינט איז דא זיבן מענטשן, שטייסט וואס דא טוט זיך, ס'זענען נעבעך אויסגעשטארבן אפאר, און אויך די משוגעים הויז וואס איז געווען דארט לעבן דעם איז האט זיך צוגעשפארט ווייל ס'נישט דא קיין פאנדינג פון די שטאט מער איז שוין נישט דא קיינער מער, ס'איז קוים דא מנין, עניוועי. סאו איך האלט אז דו ביסט הונדערט פראצענט גערעכט, דו דארפסט נישט גיין, איך האב נאר מסביר געווען אז דער בחור וואס ער גייט עניוועי פאר שווילטאג און ער האט געהאט זומער א קאר און איז געפארן הולטייען איבעראל און יעצט אז ס'קומט צום דאווענען איז ער נישט דא, דעיס איז נישט גוט, ווילסט נישט דאווענען? גיי נישט הולטייען אויך נישט, איטס אידער אר, יו קענט העוו די פאי. ענד איד איט ענד העוו איט, יו קענט, דאס איז וואס איך האב געזאגט, אבער דו חס ושלום זאלסט נישט גיין און אז א דאקטער וואס איז א שומר תורה ומצוות און ס'ווייסט וואס דאס הייסט צו פאסטן יום כיפור האט ער געזאגט זאלסט עסן, זאלסטו אים פאלגן זאלסט אפילו נישט פרעגן נאך א רב, איטס א וועיסט אוו טיים, דו ביסט הונדערט פראצענט גערעכט מיט דעם, און דאס איז א בנין אב לכל חטאים פאר אלע מענטשן זאלן דאס האבן אין מיינד, עטס דארפטס נישט גיין דאווענען ראש השנה און יום כיפור אויך נישט אוודאי נישט, איך וויל ענק זאגן נאך א זאך. וואס עטס פארשטייטס נישט איז אז ווען מענטשן זיצן אין א שול א גאנצן טאג געפוקלטערהייט אויפן מחזור, און אמאל כאפט מען נאך א וויין אויכעט, און אמאל מוז מען זיך אויפשטעלן ווייל מען עפענט דעם ארון קודש, און אמאל מוז מען גיין הקפות ארום און אהער און ארויס, דאס אלעס נעמט צו כוחות, און אז ס'עט זיין א הייסער טאג יום כיפור, איט'ל מעיק יו יו שודנט בי עיבל טו פעסט, סאו דאונט דו איט. גיי נישט אין שול, זיץ אינדערהיים, אז דו'סט מוזן אויספאסטן אינדערהיים פאסט אויס, אבער דעמאלטס האסטו עס נישט געטון, האט עס דיר דער אייבערשטער געטון. און איך וויל נאכאמאל מסביר זיין, די אלע גרויסע רבי'שע שולן מיט די גרויסע רבי'שע הויפן, די מוזן זיך צושפארן, ס'זאל זיין א מנין, אנדערטהאלב מנינים איבעראל, מען דארף נישט קיין ספר תורה און קיין ארון קודש אויך נישט, מען קען מאכן ביי צען פופצן מענטשן אין שטוב מנינים, פון פינף זעקס מענטשן צו פון צען מענטשן א מנין, ער מיט זיינע קינדער ען אויך זיין חלק פונעם מנין, מען זאל זיצן צושפרייט.

דאקטאר, און אז דער דאקטאר איז א שומר תורה ומצוות כ'וועל אפגרעידן מיין פירסום, אויב דער דאקטאר איז א שומר תורה ומצוות און ער ווייסט וואס דאס הייסט עסן יום כיפור און פאסטן יום כיפור, און ער זאגט דיר זאלסט עסן, זאלסטו אפילו נישט גיין צום רב אויך נישט, כ'האב נאר נישט געוואלט פעיזן אוט דעם רב, ווייל זיי האבן אנגעהויבן מער נחום ראזענבערג וויל ווערן א רב און ער וויל אונזער געלט באגנבענען פון משמרת הפיפיק און די אלע, קענסט דאך סאטמארע בולשיט, כ'דארף דיר דאך נישט פארקויפן, זיי לעבן דאך שוין אין בולשיט זיבעציג יאר זינט ווייסמען. האב איך נישט געוואלט אנהייבן זאגן פעיז אוט דעם רב, און צו שרייען יא און די רב און ער וועט נישט האבן קיין פרנסה. ווייסטע וואס, יעצט זאג איך דיר אפן און קלאר, אויב דער דאקטער איז א שומר תורה און מצוות און ער ווייסט וואס דאס הייסט פאסטן יום כיפור און ער איז אליינס א איד וואס ער פאסט יום כיפור, אויב ער מעג, זאלסטע אים גלייבן און נישט גיין אפילו זוכן דעם רב, ווייל דער רב קען זיין וועט דיך נאך אנטאטשן אויך, קען זיין דו ביסט א שיינער מענטש ער וועט דיך נאך אנטאטשן, אדער די רעבעצן ווען דו וועסט אריינקומען צו אים אריינקלאפן וועט זי ווארפן אן אויג אויף דיר, לאזט זיך ארויס פון די רבנים זיי זאלן אלע גיין זיך לופטערן, יעצט הער איך. איינער פון די חשובע רבנים אין סאטמאר ביי זלמן לייבן האט באקומען קאראנע נו געזונטערהייט ליסן הער אויס מסתמא דעי דיזערוו איט ווייל זיי האבן נישט געפאלגט די סאושעל דיסטענסינג כווייס נישט ווער סאיז געווען אבער מסתמא האבן זיי אלע אייגענע שילן און מהאט זיך געשטופט אריינגעשטופט זלמן לייב האט אריינגעשטופט אין פיפיק פאר זיין שוואגער וואס ער איז שפעטער געווארן זיין שוואגער פאר דעם טייטלבוים לייביש טייטלבוים ער האט געזאגט רוק דיך נאר אביסל איך הער זאגן מהאט מיר געזאגט כהאב א גרויס הנאה איינער וועט מיך פרעגן אויף יענע וועלט וואס האסטו אויפגעטון כהאב דיך אראפגעשיקט אויף אזוינפיל יאר איך זאג אים וואס הייסט איך האב אויפגעטון יעדער רב האט באקומען א ניק נעים. ווען מען רעדט פון זלמן לייבן זאגט מען רוק דיך אינמיטן אינמיטן ווייל ער כאפט נישט פונקטליך דעם לאך, און ווען מען רעדט פון שלמה לייב וויינבערגער א יעדן רב האבן זיי שוין א האנט וואס צו זאגן, זיי האבן א ביוטיפול נעים פאר עווריבאדי, מיך פרעגן אין הימל וואס כ'האב אויפגעטון? כ'האב מגלה געווען דעם זנות פון די שקצים. ס'שטייט אז כי ימצא חלל באדמה לא נודע מי הכהו ויצאו זקניך און א גאנצע זאך, מען ברענגט אן עגלה ערופה און מען האקט אים אפ דעם קאפ, איז דא אין דעם צוויי זאכן. ס'דא אויפן פלאץ די תרגום יונתן און די תרגום ירושלמי זאגט אז ס'איז ארויסגעקומען פון דעם אפגעהאקטן קאפ שנירלעך מיט ווערעם און וואס זענען צוגעגאנגען ביז צום רוצח. זיי האבן געוויזן ווער דער רוצח איז. אין של"ה הקדוש ווערט געברענגט אביסל אנדערש, ער ברענגט פון פריעריגע נאך גדולי בעלי מקובלים, אז דער קאפ האט אנגעהויבן צו צוטאנצן ביז צו יענעם מענטש. דאס איז ממש ניסים נגלים. עס זאגן די ספרים אז ס'איז דא און ס'איז געווען ניסים נגלים, ס'איז געווען ניסים נסתרים, עניוועי, די עיקר איז די של"ה הקדוש ברענגט עס צו, און די של"ה הקדוש זאגט חס ושלום אז מ'האט געמעגט יענעם גיין הרג'נען ווייל מ'האט דא געמאכט עפעס אזא זאך, און דאס האט געוויזן ווער די רוצח איז, ווייל ביי אונז אין די תורה שטייט על פי שניים עדים יקום דבר, נישטא קיין מעשיות, פרעגט די של"ה הקדוש נו איז וואס פעלט אויס אפצוהאקן דעם קאפ פון דעם עגלה ערופה, ענטפערט די של"ה הקדוש אז ווי לאנג ס'איז באהאלטן די עבירות איז דער אייבישטער בכעס אז ס'גייט. מיט ארויס באתגליא ווייסט יעדער ווער די שייגעץ איז, ווערט די סטרא אחרא און די גבורה אביסל באשטילט, און זיי קענען מער נישט מקטרג זיין. אזוי זאגט דער של"ה הקדוש. די זעלבע דא אויכעט. ברוך השם יעדער רב האט באקומען א טייטל לויט וואסערא חזר ער איז, און יעצט איז שוין די סטרא אחרא נישט אזוי גרויס, און זיי פסק'ענען אונז אונזערע שאלות. זיי האבן א לייב פיליפ האט א ברודער וואס ער איז געווען דער גרעסטער חזר אין שאפראן, כ'האב אים אפטמאל ארויסגעווארפן אינמיטן פארלערנען. ווייל ער גיט אויך טשאפען און אופס צו בשר הקודש. ער איז היינט א דיין אין סאטמאר ביי די זאליקאס. אונז איז עס א שמוץ הויז אין זעמער. עניוועי. און אזוי גייט עס מיט די אלע חברה. איך בעט דעם עולם, ס'קומט טאקע ראש השנה, אבער ס'איז דאך דא הלכות. קיינער וועט נישט נעמען א קאר און דרייווען אין שול שבת ראש השנה. פארוואס? ווייל מ'טאר נישט. די זעלבע טארסטו נישט גיין אין די גרויסע שול. דאווען אינדערהיים. און אז דו דארפסט האבן א שול און א פרוכת און צו ליינען, קענסטו בארגן פון א שול בארגן, טאמער נישט וועט זיין גוט אזוי אויך. ס'איז דאך פיקוח נפש. מען רעדט דאך אז מען האלט אין איין קעטשן עס נאך און נאך און נאך, און גראדע אין אמעריקע איז נאכנישט אזויפיל געשטארבן ווייל זיי האבן נאך געוויסע זאכן וואס זיי טוען, זיי האבן אנטי באדיס, אנדערע זאכן, אין ארץ ישראל יעדן טאג דא פיר פינעף זעקס זיבן אכט ניין לוויות, און אלס אין די היימישע שטעט, און איך בעט ווער ס'דארף נישט פארן, איך האב אויך געוואלט פארן, איך קען מיר ערלייסטן ברוך השם צו פארן, איך קען זיצן אין קווארענטין אויך צוויי וואכן ווייל איך ארבעט נישט עניוועי, נאר איך האב געזאגט וואס בין איך משוגע, איך'ל מיך אריינלייגן אין א. קראנקן בעט, אויסער דעם וואס כ'האב געפרעגט די אינשורענס קאמפעני האבן זיי מיר געזאגט אז ביי אונז איז קאראנע בפירוש נישט אינשורד, פאלסט אריין אין ארץ ישראל אין א שפיטאל דו ענדיגסט דארטן צוויי דרײַ חדשים ווייסט יו נאו די ביל וואטס גאנע בי הונדערט טויזענט דאלער הו איז גאנע פעי פאר אלל דיס, נו וואס איז מיר דער גרויסער יחוס צו זיצן אין א שפיטאל אין תל אביב איז דאך שוין גוט צו זיצן אינדערהיים ביי מיר. סאו רבותי, נעמטס ענק אין די הענט אריין און פאלגטס וואס איך זאג, דאונט דאווען דאווען אין קראודעד שול'ס, מנחה מעריב קען זיך יעדער מאכן אינדערהיים, איך מיין אפילו ראש השנה ביינאכט און יום כיפור אויך, און ווידעראום בייטאג אז דו ווילסט גיין קענסטו גיין אויף אביסל אין שול און אז דו ווילסט נישט גיי נישט, ס'עט זיין אזוי הייס ווי ס'איז היינט איז א סכנה ארויסצוגיין פשוט אין די גאס, און טריי טו פראטעקט יור סעלווס, טרייטס ענק נישט מקצר ימים צו זיין ווייל דער אייבערשטער וויל מ'זאל אים אסאך יארן נאך דינען. אזוי זאגט מען דארטן ביי די תפילה ביי די סוכה, נזכה לישב על אדמתך אדמת קודש ביאת גואל צדק. עניוועי, איך האף אז דאס איז געוען גענוג פאר ראש השנה און יום כיפור. נאך עס וועט נאך קומען שיעורים נאר איך מיין צו זאגן טו וואטש יור סעלף. אויסער דעם דארף מען נאך א זאך וואטשן אז אזוי ווי ס'איז דאך אלעס צו צו צולאזן און צו צופארן מיט אלעם דארף מען וואטשן אויף די קינדער. ס'איז דא וואס זיי קעטשן קאראנע אין די מקווה. און איך וויל עטס עטס וויסן, דאונט לעט יור טשילדרען גאו טו די מקווה, מילא די מבוגר מוז גיין, א פרוי אשה נדה מוז גיין נאר אז דארט געט מען זייער שטארק אובאכט אויף די קלענלינעס, אבער וואס דארף דיין זון זיך גיין דארט אין מקווה ווייקן, ער פישט אריין אין מקווה, שפעטער ווייקט ער זיך דערין, און אזוי דא הונדערטער קינדער, אינדערהיים א שאוער, גוט זיי אפוואשן, און דעטס איט, און מאך זיכער אז נישט די עלטערע שוועסטער וואשט די קינד, ווייל זי וועט אנהייבן צו זען אז עס איז אנדערע סימנים ביי על האבנים אויפן געבורט שטיין, דעטס איט, וואטש אוט וואט יור דואינג.
און שוין. א גוטן און א פרייליכן שבת קודש און א פרייליכן תמיד, א כתיבה וחתימה טובה.